א גוט יאר, עס איז ערב יום כיפור, ערב דעם הייליגן טאג, עס איז מאנטאג פארן הייליגן טאג, און איך האב שוין געמאכט א שיעור, איך האב שוין געמאכט אן עמערדזשענסי, יעצט מאך איך א משמרת למשמרתי עמערדזשענסי צום עמערדזשענסי, איר עט הערן אויפן צווייטן עמערדזשענסי אז שניצלער מיילעך שניצלערס קעיס גייט זיין אי"ה מאנטאג אינדערפרי, וויל איך ענק זאגן ס'איז שוין געשען. און די דזשאדזש האט געזאגט מען האט אפגעשמועסט אז היינט מוז מען שוין גיין פאראויס אדער גילטי אדער נאט גילטי מען גייט פאר טרייעל, למעשה האט די דזשאדזש געזאגט אז ער האט געהאט א פעמילי עמערדזשענסי במילא איז ער בעקלאקט מיט די ארבעט, איך וויל ענק זאגן, שלמה המלך זאגט במקום המשפט א מקום הרשע. דער טשארלס היינס איז אזא רשע מרושע, אזא עוכר ישראל, ער האט אפגעהארגעט די אלע אידישע קינדער איז אים צו פארדאנקען, יחיאל בראנער'ס פינף טויזענט צו וויפיל, ברוך מרדכי'ס אכט טויזענט צו וויפיל, ס'איז דא משונה'דיגע נאמבערס, האט אלעס דער חז שייגעץ מיסטער טשארלס היינס אפגעהארגעט, פארוואס? ווייל ער האט עס צוגעלאזט. עס איז געווען דא ממש א הפקר וועלט. יעצט איז אזוי, ער האט געזען אז דער עולם האלט שוין נישט מיט אים, איז ער געגאנגען און ער האט גענומען די דזשאדזשעס, ער האט זיי אלע איבערגעדרייט. עס זעט אויס א געוויסע פוינט האט די דיסטריקט אטוירני א רילעישאן מיט די דזשאדזשעס. איז געווען איין דזשאדזש וואס האט געהייסן די מענגא, דער וואס האט געגעבן ברוך מרדכי'ן טוירטי טו יערס. און זי האט געוואלט געבן נחמיה'ן פינף יאר, נחמיה האט עס נישט געוואלט נעמען, און כ'הער דא גראדע אז דער יאסל לאפאטשעק, דער וואס האט אים אזוי געבעקט, האט געזאגט איך וועל שוין מיט דיר רעדן נאכדעם איך דיך שוין קאנסען פארוואס דו האסט געטשעפעט די אלע מיידלעך, אבער קודם וויל איך דיך זעהן ארויס, הער איך ער האט געהאט א הארץ אטאק יעצט, און ער האט געהאט א כ'ווייס אן אפערעישן, ער זאגט אז דאס קומט פון דעם, ער האט זיך צופיל איבערגעשטרעקט, אוודאי ווי קענסטו נעמען און בעקן א חזר, וואס האסטו געמיינט? מ'וועט זיך לאזן? עניוועי, דו דארפסט אים נישט נעמען שוין פאר. אויפן צימבל, ער איז שוין אויפן צימבל גוט. סא יעצט איז געגאנגען די טשארלס הייענס האט אנגעהויבן צו מעניפילירן די דזשאדזשעס, האט ער געזעהן אז דזשאדזש די מאנגא לאזט זיך נישט פון אים, איז ער געגאנגען ער האט זי געשיקט אויף די בראנקס, דארט דארף מען אויסטרעטען אין די בראנקס, ניין אונז ברויך מיר אויסטרעטען אין ברוקלין מיסטער טשארלס הייענס, ביסט דאך אזא שמוציגער הונט, ס'איז געווען איינמאל איז געלאפן א שווארצער פאר א כ'ווייס מסתם צוויי מאל צוריק, אכט יאר צוריק, האט ער אים איינגעזעצט מיט פאלשע זאכן, פאר פיר יאר צוריק איז געלאפן איינער וואס יענער האט געוואלט ווערן א די עי, האט ער אים אויך איינגעזעצט זאגן אז ער האט געוואוט אין אן אנדער פלאץ ווי ער וואוינט, ווען טשארלס היינס וואוינט אויך נישט אין ברוקלין. ער איז אזא מין רשע, אזא פארדרייטער, אזא פאלשער הונט, איך ווייס נישט צו דער סאטמאר אזיאטישע מארמאראשער וועג איז אזוי שלעכט ווי טשארלס היינס, עניוועי. איז ער געגאנגען האט אוועקגעשיקט דזשאדזש דעמארקא, יעצט די היינטיגע דזשאדזשעס זעהט אויס אז זיי זענען פרענדלי מיטן. צי האבן זיי מורא פארן איך ווייס נישט וויאזוי די דזשודיסטריקשן איז וואס ער האט איבער די דזשאדזשעס ווער ס'איז שטערקער מסתמא איז א דזשאדזש שטערקער נאר ער טרייט זיך נישט איינצוהאמפערן קיינער וויל זיך נישט מיטן איינהאמפערן א קאפנים בקיצור יעצט זאגט דער דזשאדזש ער האט געהאט אן עמורדזשענסי און די עמורדזשענסי האט געמאכט ער זאל זיין נישט אפ טו דעיט ס'איז אלץ באלאוני ס'איז דאך אזויפיל באלאוני. אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. נאר וואס? ווען מ'וועט אויסווארטן נאך אפאר טעג, מ'וועט זען צו טשארלס היינס האט געווינען צו ער האט נישט געווינען. די וואך גייט אויך זיין, אה, מארגן דינסטאג גייט זיין די מאליק, און דאנערשטאג גייט זיין ברוכמאן. ס'גייט זיין די זעלבע. די דזשאדזש האט אן עמורדזשענסי, דער האט אן עמורדזשענסי, דא ליגט אזויפיל רשעות, איך זאג ענק, איך זאג יעצט אויף יוטוב, און איך רעד צו אלע צייטונגען, אויב דאס איז די בעסטע סיסטעם וואס אמעריקע האט געקענט צושטעלן, קענען זיי באמת ליקווידירן דעם גאנצן סיסטעם. פארקויפן די ריעל עסטעיט, אויסלייזן די גאווערמענט פון די פעדערל גאווערמענט פון זייער דעפיסיט, פון זייער ווי זיי רופן עס א פיינענשעל קליף, אונז ברויכן נישט קיין לאו סיסטעם, אן א לאו סיסטעם איז בעסער, פארוואס? אין רוסלאנד איז נישט געווען קיינמאל קיין לאו סיסטעם אבער קיינער האט נישט געטשעפעט יענעם ווייל ער האט מורא געהאט מארגן קומט ער מיט אפאר חברה און מען האקט אים אן די ביינער אדער מען נעמט אים אוועק אינגאנצן, דא האט מען גענומען אז די גאווערמענט וועט עס פירן און ס'איז אזוי קאראפט, כ'ווייס נישט אין אנדערע פלעצער. וויאזוי ס'איז דא אין ברוקלין ס'איז אזוי קאראפטעט, אן אלטער גוי סעווענטי אייט יערס אולד, כ'ווייס נישט צו ער קומט בכלל שוין אריין אין אפיס, און דא איינער וואשון, א יונגער חברה'מאן וואס א קאראפטעד, משה טעראריסט, משה משוגענער פרידמאן מעג זיך באהאלטן פאר וואס א קאראפשן דער וואשון איז, אמת ער איז מער אויף א פאוערפול פאזישן, אבער אזוי צעפידלט, אזוי צעדרייט. איינזעצן פאלשע מענטשן, סטראשען יענעם כ'וועל דיר ווארפן דעם טיש אין קאפ טאמער וועסט נישט קאאפערירן. עניוועי, ביי דעם האלט מען יעצט. מיילעך שניצלער דער פישמאן גייט קומען, מ'האט צוגעשטיפט אויף אקטאובער אילעווען. מ'האט עס צוגעשטיפט אז אקטאובער אילעווען דארף ער קומען, דעמאלטס וועט שוין זיין נאך די פריימערי, און נאכדעם וועט מען עס נאכאמאל שטיפן, ווייל דעמאלטס וועט די דזשאדזש האבן אן אנדערען תירוץ, אדער די די עי וועט האבן א תירוץ, און אזוי וועט עס גיין, נאר מיר איז נישט קיין חילוק מיר איז נישט קיין חילוק צו טשארלס היינס איז דארטן צו דער אנדערער איז דארטן, דער מיסטער טאמפסאן, איך מיין איך גיי מיך נישט לאזן, איך בין מיטגעגאנגען, נארמאל גייט מען נישט אין קאורט, איך גיי וואטשן, איים גאנע בי אן טאפ אוו איט, אויב זיי וועלן טרייען צו מאכן א דיעל אונטערן טיש אזוי ווי זיי האבן געמאכט מיט דעם אברהם רובין, וועל איך עקספלאדירן די גאנצע מידיע, יעדער עט זעהן וואס דא גייט פאר. עניוועי, האפן ס'עט נישט קומען צו דעם, און האפן אז דער טשארלס היינס עט עניוועי ארויספאלן, און ממילא עט זיין בעסערע צייטן. קודם קומט אהן דער פישמען, א מענטש נישט גוט ברוקלין, ער דארף ערגעץ אנדערש, ווייל ס'איז אלץ אויף צושלעפן צייט, און נאכדעם וועט ער געבן א מאושן דרייסיג טאג, אריין, ארויס, ס'איז גוט. נעקסט טיים זאלסטו נישט גיסן אויף מענטשן קיין בליטש, יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף, אזאנס טוט א איד? וואס זיך דארף שעימען דארפסטו, זעט אויס אז דאס איז דער וועג וויאזוי מ'האט זיך געלערנט אין חדר, דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. געקומען אפאר צעלאזענע פערד, זיי האבן נישט געקענט מאכן קיין פרנסה, האט מען זיי געמאכט מלמדים, זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי צו הענדלען די קינדער. עני וועי, כ'האב געוואלט זאגן יעצט נאך א זאך, זייער וויכטיג, ווער ס'געדענקט כ'האב ענק געזאגט אז ווער ס'וועט קומען מיט א דאנק אין פראנט פון סיטי האל, דער העט זיין דער וואס העט קענען לויפן צו זיין מעיאר. סא, יעצט איז דא א נייע זאך, אין בראזיל איז דא איינער וואס האט חתונה מיט זיין גאוט, ער האט א גאוט, האט חתונה דערמיט. יעצט כ'האב א שאלה, ווען איינער איז א רובע ונרבע פון א חיה, פון א בהמה, צו מ'מעג נוצן דעם שופר, צו ס'ווערט אסור בהנאה צו ס'ווערט נישט אסור בהנאה, כ'ווייס נישט, מ'דארף אנהייבן, ס'איז דא נייע הלכות וואס מ'דארף אנהייבן דא דא צו וויסן, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר, כ'האב ענק געזאגט אז דאס גייט קומען צו דעם, ער זאגט אפאר טעמים פארוואס ער האט חתונה מיט זיין גאוט, איינס איז ס'בעט קיינמאל נישט קיין געלט, א פרוי האט אים אויספאמפן די געלט. און נאכדעם ס'ענטפערט אים נישט צוריק, קענסט שרייען דערויף ער קען, בלעם'ס אייזל האט יא געענטפערט אבער נארמאל ענטפערן זיי נישט, און די דריטע איז ער איז נישט משועבד צו האלטן קיין קאנווערסעישאנס ווען ער וויל נישט, עניוועי עטס האטס געמיינט איך מאך לצנות? דאס איז ענקער חרבן, איך האב א ווייטן בליק ווייל איך זעה, איך האב דאך אויך געלערנט אין אן אלטן אזיאטישן מארמראשן חדר, איך האב דאך געוויסט וויאזוי ס'גייט, איי נאו וואטס נעקסט, ס'איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר. אין בראזיל איז דא עמטליך מען מעג חתונה האבן מיט א בהמה. נע ער גייט חתונה האבן ס'גייט זיין אויף טעלעוויזשן און ער גייט נישט פאלגן רבי אהרן'ס תקנות אז צוועלעווע זאל מען אויסלעשן די לייטס ער גייט ערשט אנהייבן צוועלעווע ביינאכט די חתונה פארשטייסט? איין משוגענער סעווענטי טרי יערס אולד און ער טוט עס סא בקיצור עס איז דארט איז עס א געזעץ און געווענטליך ווען ס'איז דא א שמוציג געזעץ כאפט עס אויף די גאנצע וועלט גראד די זעלבע אויכעט, איך האב ענק געזאגט די גאנצע צייט, די גאנצע אסיפה, איך בין געשטאנען אינדרויסן קעגן די אסיפה זאגן לאנג ביפאר די אינטערנעט ערע האט מען שוין מאלעסטעט יונגלעך און מיידלעך, נאך פאר ס'איז געווען אן אינטערנעט האט שוין דער חזר וועבערמאן געוואוינט מיט א מיידל, מיט איינע? נאר דער אייבישטער ווייסט מיט וויפיל נאך ער האט געוואוינט. עניוועי. האב איך ענק געזאגט אז דאס איז נישט מער די גאנצע זאך ווי צו מאכן געלט. משמרת הצניעות זעהט זענען אונטערגעגאנגען, זיי קענען מער נישט פארקויפן דעם עולם באלאוני, זיי געבן אכטונג אויף צניעות מיט מעשות, נישט דא קיין צניעות, ס'איז שקר, ס'איז באלאוני. די גרעסטע זנות צווישן אלע מענטשן אין די יונייטעד סטעיטס איז געווען ביים היימישן עולם, און איך וועל ענק זאגן פארוואס אויכעט, עטס זאלטס פארשטיין. ווייל ס'איז נישט דא א וועג ווי מען קען כאפן א יונגל פרי אף טשארדזש און טוהן מיט אים כל דבר אסור ווי ביים היימישן עולם ווי ס'איז דא א מקווה. די מקווה איז די גרעסטע קילער וואס ס'איז דא. די מענער מקווה. די גרעסטע קילער וואס ס'איז דא. קומט אזא חזר גיבט זיך א שטופ אריין דאס קינד אין די בעק און דאס קינד איז תמימות ער האט מורא איז שיי, ער שעמט זיך שטופט ער אים נאכדעם ווייטער נאכדעם כאפט ער אן דאס קינד ביי זיין אות ברית קודש, נאכדעם נעמט ער זיין ערווה און שטופט אינעם קינד אריין, און אלעס גייט אזוי אהער און אהין און וואסער אהין און צוריק און קיינער זעט נישט און אפילו ווען מען זעט האט מען מורא צו זאגן, און טאמער דאס קינד געט זיך א דריי אויס מיט א כעס, געט ער א זאג אוי אנטשולדיגט ס'איז געווען א טעות. סאו ביים היימישן עולם איז דא מער זנות ווי אין די גאנצע אמעריקע. און ס'איז פיגורס אז די יונגלעך זענען איינע פון פינף מאלעסטעט מיידלעך איינע פון צען. אין מקווה איז יעדער מאלעסטעד, אמאל האב איך געזאגט איינער פון צוויי, יעדער, קיינער נישט דורך געגאנגען פופצן יאר אין קיין מקווה זאל נישט זיין מאלעסטעד, ס'גרעסטע חאזעריי וואס ס'איז דא, און ס'ארבעט מיר יעצט, ס'איז שוין דא בריוון פון רבנים אז ווען א קינד אונטער בר מצוה גייט אין מקווה וועט מען צונעמען דאס קינד פון די עלטערן, די טשיילד אביוז וואטשען צו, דזשאסט דזשאסט געטס עס צייט, עניוועי. איז למעשה האב איך אים געזאגט אז דאס איז אלץ א דזשאוק, ס'איז נאר אפאר אידן ווילן מאכן פרנסה, ס'טוט בי ענד עיטש פאטא ווייל ער האט עפעס א קאמפעני, פרנסה. כ'האב געקאלט עטליכע רבנים ערנסט און געזאגט דו ביסט צעדרייט, יור אוט אוו יור מיינד, יעדע גוטע זאך וואס ס'איז אימער קריטיקירסטו, זאג איך רב איד געב מיר א יאר, גיוו מי וואן יער, יעצט היינט קריג איך א טעלעפאן קאל פון פיר יונגעלייט וואס זיי גייען איינשרייבן זייערע קינדער אין א חדר אין מאנסי, נישט געוואלט זאגן ווער ווייל זיי האבן דאך מורא מ'עט זיי נאך ארויסווארפן, האט מען געזאגט מען מוז האבן א צעטל אז איר האט א מכשיר טעלעפאן און דאס קאסט פינף און צוואנציג דאלער, טאמער ברענגט איר נישט אזא צעטל נעמט מען נישט אן אייערע קינדער, איר הערט? יעצט לאמיר זאגן דאס איז אין מאנסי, יעצט לאמיר זאגן אז אין מאנסי וואוינען צען טויזנט משפחות, וויפיל איז צען טויזנט מאל פינף און צוואנציג טויזנט דאלער? פיגער איט אוט, און פיגער אוט וויפיל ס'איז אין וויליאמסבורג און דאס גייט זיין אין מאנרא, און דו קענסט גארנישט זאגן, און די טאטעס קאלן מיך אפ זיי האבן נישט צו באצאלן דעם פיטער ברויט אויף די וואך, האבן זיי יא צו באצאלן אז זיי האבן א מכשיר טעלעפאן, זאגט ער קוק אויף מיין טעלעפאן איך דערווייז ס'איז מכשיר. נאכדעם פרעגט אים איינער, כ'וויל פרעגן א שאלה, לאמיר זאגן איך האב צוויי טעלעפאונס, דאס איז מכשיר און די אנדערע קען איך קוקן וואס איך וויל. זאגט יענער, אונז איז נישט קיין חילוק, דאס איז א ביזנעס, אונז האמיר אינוועסטעד געלט, האמיר אינוועסטעד אפאר מיליאן דאלער פאר די סטעדיום, אונז וויל מיר מאכן פראפיט. אפן געזאגט, א אפענער חזר. ער איז א תובעת בפה. דאס איז וואס איז געווארן. שרייט יעצט איין רב וואס האט מיך אפגעקאלט, איך האב אים יעצט צוריק געקאלט היינט אינדערפרי, זאגט ער הרב נחום אם אין נביא אתה, טאמער דו ביסט ניט קיין נביא אבער בן נביא אתה, דו האסט עס טאקע געזען, יעצט קאלן מיך אפ די יונגעלייט וואס מען קען פאר זיי טון, האב איך זיי געזאגט אזוי. לערן דיר אויס א כלל. דא דארף מען פאררעכטן טויזענטער זאכן. למשל א אינגערמאן טרעפט מיך יעצט, זאגט ער מיר אז איינער פון די חשוב'סטע רבנים האבן אים ארויסגע'גנב'עט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער. וויאזוי? ווייל זיין זון שרייבט שטרות און איין שטר האט ער באהאלטן ווייל ער האט געוויסט אז דאס וועט אמאל זיין די קי פיגור. און למעשה איז דאס א באנטש אוו קרוקס. דו האסט דען צוטון מיט איין נארמאלן מענטש? דו האסט נישט צוטון מיט קיין שום נארמאלן מענטש. וואס לאכט און אבער ניין איך בעט מיר אונז קוקן אויס אזוי ווייל אונזער רב איז דער און דער מענטש, דער איז דאך א שייגעץ איז אזוי מעג איך דאך שוין זיכער אזוי אויסזעהן. איז דאס איז די מעשה וואס דא איז געווארן און אן א בושה זיי שעמען זיך נישט זיי שעמען זיך נישט ממש איז אנבעליוועבל און איינער בעקט דעם צווייטן מיט רעליגיעס. זאגט מיר דער רב, דו ווייסט, דו האסט טאקע צוגעטראפן, ס'איז טאקע א ביזנעס. פרעגט מיך יענער, און וואס זאלן מיר אונז יעצט טון? זאג איך יעדן אזוי, לאמיך דיר זאגן, מיט די אלע צרות וואס ס'איז צוזאמען אין כלל ישראל, איך בין נישט די מענטש וואס איך קען עס הענדלען, איך בין צו א קליינער מענטש, כ'האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען, כ'האב נישט קיין פירמע נאמען, כ'האב גארנישט. און קוק שטערנבוך, רב שטערנבוך, א גאון אדיר, ארויסגעגעבן ספרים קלח ושורש ירק הסעודה, א פוסק הדור, אין אלע עניינים רעדט ער, און יעצט אז ס'געפעלט נישט וואס ער פסק'נט ווארפט מען אים ארויס כאחד הרייקים. מ'האט אריינגענומען טובי' חוטה זונטאג מאנטאג, איינער פרעגט מיך איך שלאג אים אראפ זאג איך ער איז דאך א ליידיגייער, קיין תשובה נאכנישט געשריבן נישט לאיסור נישט להיתר, ס'איז א ערשט קלאסיגע ליידיגייער, וועגן דעם האבן זיי אים גענומען, זיי האבן געוואוסט מיט אים האבן זיי מאניפולירט. א שיינעם הויעכן היט און מ'דרייט מיט אים כפרות. זאג איך פאר יענעם הער מיך אויס, דו האסט א פראבלעם, נעם און גיי צו צו אין אלבעני, זאג איך אים די אדרעס וואו ס'איז דא די עדיוקעישן דעפארטמענט, זיי געבן די טשעקס פאר די ישיבות, גיי ווייז דאס. איך קען דיר נישט אויסלייגן אלע שמוץ פון די רבנים, איך האב נישט אזויפיל יארן נאך אויף דער וועלט ווי שמוציג זיי זענען. און יעדע זאך קוק וויפיל ס'דויערט צו פייטן, צען יאר האט געדויערט צו פייטן די פראבלעם מיט די קינדער, פינף יאר שטילערהייט און פינף יאר הויעך, איך האב נישט געקענט אנהייבן הויעך פאר איך בין געגאנגען שטיל, ווייל ס'איז נישט קיין יושר אז מענטשן זאלן זאגן ווער ביסטו, מי שמך לאיש, האב איך אנגעהויבן שטילערהייט, כ'האב געזען די רבנים ווילן נישט, שלאג איך מיך אויס. נו קען איך מיך אין יעדע זאך אריינלאזן? ס'שטייט אין הייליגן רבי ר' זושא'ן אז ווען מ'דאווענט זאל מען דאווענען יעדן טאג אויפן זעלבן פלאץ אין שול, די וואך און שבת, איז ער מסביר מיט א משל, ווען א מענטש וויל דורכברעכן א מויער שיסט ער נישט סתם אין די מויער ווייל ס'וועט זיין טויזענטער קליינע לעכער, און ער צילט אויף איין פלאץ, דארטן שיסט ער נאך א קויל, נאך א קויל, נאך א קויל, עווענטשעלי רייסט ער דורך דעם שטיין צוביסלעך, איז די זעלבע דא אויכט, איך קען נישט אלעס ערלעדיגן, יעדער קומט צו מיר, כ'וויל כ'וויל פרעגן יעדן א שאלה, האסט דיך געזארגט איך זאל האבן א שיל צו דאווענען, דאס האסטו דיך נישט געזארגט ווייל דו האסט מורא, קומסטו צו מיר מיט אלע דיינע פראבלעמען, העי, איך האלט עס נישט ביי נעמען אויף מיר, איין זאך ס'האט מיך מורא'דיג געבאדערט, די טשיילד אביוז וואס מען האט געטון מיט קינדער, קינדער פלעגן קומען, איך בין געווען זייער א באקאנטער עסקן, געווען באשריבן אין איד און אין בלאט און אין אלע צייטונגען, כ'מיין די בלאט איז נאך דעמאלטס נישט געווען, ס'איז געווען דער איד און די צייטונג, געווען באשריבן אז איך פאר מאכן מקווה'ס און איך טרעף קברים און איך מאך קברים, איך פיקס איבער בתי חיים'ס. קינדער האבן דאס אלעס געליינט, מען האט מיך געזען ווען מען איז געקומען זאגן אויף דער רבי ציט אראפ דעם זיפער און נעמט ארויס די ערוה זעקסע ביינאכט ווען עס איז טונקל, ווינטער, סא איי קודנט טעיק איט. אבער איך וועל נעמען יעדן איינער ווייל ער וויל נעמען פֿינף און צוואַנציק דאלער, ליסען, דו ביסט געגאנגען צו די אסיפה, דו האסט געזען, דו ביסט געווען פארט פון די ניינטי טאוזענט פיפעל, סא וואס ווילסטו יעצט פון מיר? יעצט ווילסטו אראפגיין פון די בענד וועגן? איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט, און איך וויל נישט זיין אינוואלווד מיט די רבנים'ס פאלשע דין תורה'ס, ווייל איך האב ענק שוין געזאגט טויזנט מאל, כ'האב געזאגט יעצט דעם אינגערמאן אויכט, ער האט פארלוירן דרײַ הונדערט פֿופֿציק טויזנט, אז זיך משוגענער דו, איך בין א ליגעל ארביטרעיטער, ווען דו קומסט צו מיר גלייך איך דיר עס אויס, כ'האב אויסגעגליכן צענדליגע צענדליגע ירושות מיט אנדערע זאכן, און יעדער וואקט אוועק צופרידן. ווייל איך טריי צו מאכן יעדן זאל זיין גוט איך זעה ווי יעדן קוועטשט די שיך איצעלע פימפ זיצט און שיקט ער ארויס א סירוב נאכדעם זאגט מען אים סא איך האב דיך דאך גערופן זיי דארט ניין ווייל דו האסט געשטעלט א א סטאפ ארדער אויף זיין ארבעט וואס איז דאך אזא רשע מרושע איך ווייס בכלל נישט צו ער איז א ילוד אשה אזא רשע א רוצח מען דארף איינער דארף גיין ער גייט נישט אין מקווה איינער דארף גיין באקוקן אפשר האט ער אויך טשיקן פיס דאס איז א שד. אראפגעברענגט כלל ישראל די שענסטע פון כלל אונז זאלט מען קענען זיין די א מאדעל קאמיוניטי איז ער מיט דעם משוגענעם צודרייט משה טעראריסט פרידמאן האט עס אראפגעברענגט נו וואס קענסטו יעצט טון? דעם גאנצן רבינ'ס הארעוואניע קענסטו אראפפלאשן אין בית הכסא. דער רבי פלעגט אלץ זאגן מ'זאל גיין צו די רבנים צו דין תורות מיט אלעם, דער רבי האט געזאגט איך ווייס זיי האבן זייערע שוואכקייטן אבער מ'זאל דאך דאס טון, גייט משה טעראריסט און גייט אריין צו דזשארדזש באראש. סא עניוועי, די איצעלע פימפ, איך הער זאגן ער וואוינט ע ע, זיין טאטענס שול איז צוגעשפארט ראש השנה, איך הער זאגן אז ער האט ער דאווענט אין סיגעיט, זאגט מיר איינער אז אין קיין איין שול האט מען אים נישט געזעהן, זאג איך ווער דארף גיין אין א שול, ער גייט צום ים ביים ביעטש, ער האט א פראבלעם מיטן אייבערשטן האט א פראבלעם מיט די תורה, אים איז א שאד די דריי טעג ווייל אין די דריי טעג ראש השנה צוויי טעג מיט שבת קען ער מאכן נאך געלט. דאס איז דאך חיות פון וואלד, סתם גענומענע חיות פון איבעראל. עס האט איינער געזאגט זייער א מיעס ווארט מען טאר עס נישט נאכזאגן, איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלערן וועם ער האט געהארגעט ווי דעם וועם ער האט איבערגעלאזט, ווען ער טוט פארקערט וואלט עס בעסער געווען, גענומען אלע צדיקים און קדושי עליונים און געהארגעט און געלאזט א ניצעלע פימפ'ס טאטן ס'זאל אים קענען ברענגען אויף די וועלט. עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס, איך זאג נאר סתם. און דאס איז וואס עטס דארפטס אנהייבן צו פארשטיין, איף יו נאט גאנע פייט פאר יור רייטס, איך בין איין מענטש אליין, א וואן מען בענד, וואס איך בין ביזי, איך בין אקיופייד מיט איין זאך, און דאס איז טשיילד מאלעסטינג, און עטס מוזטס אויפשטעלן קאמיטעס זיך צו שלאגן אויף יעדע זאך. אזוי האט מען געמאכט אין אמעריקע פרידאם, עווריטינג ווענט וויט קאמיטיס, מען האט זיך געשלאגן, ס'איז געווען די סיוויל רייטס, יארן האט מען זיך געשלאגן, ביז מען האט אויסגעפייט אז מען קען לעבן ווי א מענטש. קומען דא אפאר צוקריגן חברה און זיי ווילן אונז צוריק טראגן דעם סיסטעם וויאזוי ס'איז געווען אפאר הונדערט יאהר צוריק ביי די רבנים. ביי די רבנים אמאל האב איך ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען שטעט וואס מ'האט געזארגט פאר יעדנ'ס וועל ביאינג, ממילא האבן זיי געקענט זארגן פאר דיין יראת שמים און דיין אידישקייט אויך. אבער אז זיי זארגן נישט פאר אונזער וועל ביאינג, א משה דוד נידערמאן מיט די אלע שקצים דארט מיט מענצער, מ'גנב'עט אפ פון די ארעמע לייט די פעמפערס און מ'פארקויפט דאס, און נאכדעם דארפן זיי אונז נאך זאגן צו אונז זאלמיר יא האבן א מותר'דיגן פאון צו מ'זאל נישט האבן א מותר'דיגן פאון. סאו ליסן, איף יור נאט גאנא יונייט יורסעלף און יור גאנא סטארט אויף יעדע זאך א קאמיטעי זיך צו שלאגן, עט עטס נערגעץ נישט אנקומען. די מאדערענע האבן געהאט א פראבלעם. די די בעלסקי דער שייגעץ פלעגט פסק'נען פאלשע דין תורות. ער האט אמאל א פראבלעם מיט א קעיטער מיט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, בקיצור מ'האט געסאוט בעלסקי'ן אין קאורט. מ'האט געסוט אנדערע רבנים אין קאורט, און די סוף איז געווען אז די דזשאדזש האט ארויסגעווארפן די גאנצע זאך, און ער האט געזאגט די פסק בית דין איז נישט קיין פסק, און מען האט זיך אזוי פארשמוצט דעם אידישן נאמען, ס'איז דאך אזוי עקלדיג די רבנישע נאמען, ס'איז דא יעצט די רבנות אין ארץ ישראל, ס'איז דא א ווייבל. אַ ייִדיש װײַבל, אַ פֿרום װײַבל מיט אַ שײטל. דער מאַן האָט איר אָפּגעגנבֿעט אַ טאָג נאָך דער חתונה און צוגעגנבֿעט אירע קעש מיט אַלעם, איז אַנטלאָפֿן אױף אַמעריקע. ענדלעך, מע האָט אים שױן דאָ געטראָפֿן. ער װיל איר נישט געבן קײן גט. ער זאָגט, ער װיל פֿערציק טױזנט דאָלאַר. האָט דער גאָװערנמענט אין ארץ-ישׂראל געזאָגט, די רבנות, דאָס איז אַ מקח-טעות, דער מוז זײַן אַ משוגענער, און ס'איז דאָ אַזאַ מין זאַך װי אַ מקח-טעות. וואס מען גייט ארויס אן א גט, ר' משה פיינשטיין זאגט אז דער מאן איז א געי, ווי ס'איז א חזיר וואס איז פארכאפט אין משכב זכר, גייט מען אויך ארויס אן א גט, ס'איז קידושי טעות, יעצט איך גיי נישט זאגן אז די רבנות פסק'נט גוט, איך וואלט איך וואלט נישט געוואלט נעמען, נישט איך, נישט אין מיין משפחה זאל אריינקומען אזא מיידל וואס זאל אזא גט, וואלד נעווער וואנט דיס טו העפען. נאר ס'איז דא אויכעט דער אין מאנסי איז דא דער רב געשטעטנער וואס ער געט ארויס די אלע גט מעושה'ס, יעצט ברויך מען שוין נישט קיין גט מעושה'ס, מען לאכט שוין פון דעם אויך, די רבנים האבן אזוי חוזק געמאכט פון די תורה וואס א גט איז א דזשאוק היינט. זיי טוען דעם דעקלערירן אז ער איז אינסעין, א משוגענער טוט אזא זאך, און זיי האבן געזאגט זי ברויך נישט קיין גט, מען האט איר געגעבן א צעטל אין ארץ ישראל זי קען חתונה מיט וועם זי וויל, זי איז מזרחי. אין א שיינעם טאג גייט זי האבן א פאר שטוב, א שטוב מיט א פאר קינדערלעך, און איינער אין סאטמאר אין קרית יואל וועט האבן אן אפגעפארענעם זון אדער אן אפגעפארענע טאכטער, און מען וועט זיך משדך זיין. און דאס איז א געהעריגע ממזר. קען נישט זאגן אויף יעדן אז ס'איז מקח טעות. נישט ענדיגט זיך דאך די גאנצע מסכת גיטין. יעדער מענטש וואס איז שלעכט צו א ווייב איז א משוגענער, עס איז א מקח טעות. סאו אונז האבן זיך ברוך השם גוט איינגעבעט, וואס ס'האט לייכט טאר לאוו און עיני רבונו של עולם קוק אראפ און קוק אן אונזערע רבנים צו זעהן וואסארא רשעים וואסארא שקצים זיי זענען, דארפסט אונז זיכער מוחל זיין. יעצט איך וויל ענק זאגן, באמת עטס ווייסט נישט ווי גרינג ס'איז צו פייטן די זאכן, זיי לאזן נישט אריין ענקערע קינדער, הערט אויף די גאווערמענט צו געבן געלט, יו דאנט נאו האו איזי איט איז, נאר וואס, יו דאנט וואנא בי די אוטספאוקן גיי געזונטערהייט איך מיר מיך ארט נישט אז דו צאלסט פֿינף און צוואַנציק דאלער מיך ארט נאר אבער טאטשט א קינד געלט געלט קומט געלט גייט טאטשט א קינד ווערט ער דערהארגעט אויף א לעבן סאו קאלטס מיך נישט מיט אלע ענקערע משוגענע פראבלעמען עטס האטס עס געטוהן דערמאן דיך ווען ס'איז געווען די נײַנציק טויזנט מענטשן ביסטו געווען א חלק פון זאך איך פרעג יענעם ביסט מיט געגאנגען יא די רבנים האבן געהייסן נו שוין גיי טאנצן מיט די רבנים האב חתונה מיט מיט דעם קאזע אזוי ווי דער דער גוי פון בראזיל יעצט כ'האב ענק געזאגט אז ארץ ישראל. די פרומע האבן געהאט א ווארט, מען האט זיי נישט געטאטשט, אז זיי האבן פראטעסטירט האט מען זיי געלאזט, און ס'איז געווען אזא זאך וואס ער האט געהאט א שטיקל דרך ארץ, ביז ס'איז געקומען דער וואס טובי' חטא זונטאג מאנטאג פון אנטווערפן, די גאווערמענט האט געוואלט מאכן א דיעל אויפן פארקינג לאט, זיי האבן געוואלט מאכן א דיעל, האבן די סיקריקן געטענה'ט ניין ווייל דאס נעמט צו די געלט פון חוץ לארץ, האט די גאווערמענט געזאגט אבער אזוי גייט דער פארקינג לאט זיין אפן זיי לאכן זיך אויס. די זעלבע יעצט אויך, ס'איז דא ווידער נאך אַכט ארעסטס אין בית שמש דארטן ווי מען בויעט, ווייל היינט די גאווערמענט ווייסט איין זאך, אונז זענען מיר א מדינת חק, די פרומע ווילן נישט, זאלן זיי זיך גיין געזונטערהייט. איז מען געגאנגען דארטן ווי מען גראבט, אמאל פלעגן קומען פראטעסטערס, מען האט זיך גערעכנט מיט זיי, יעצט האט מען אנגעכאפט אַכט שטיק, און מען האט זיי אריינגעפירט אין שפיטאל, און זעקס פון זיי זענען ערנסט פארוואונדעט אין א האספיטל אין ירושלים. סאו דאס גייט עטס ענק אויסלערנען. עטס גייטס ענק אויסלערנען ווי לאנג אונז זעמיר געווען די איידלע מענטשן, האמיר נישט געטוהן וואס מען טאר נישט, זעמיר געווען זייער אנגענומען. יעצט די אתרא קדישא האט אנגעהויבן צו ווערן שלעכט און ווילד, די גאווערמענט ווייסט אז זיי גראבן, לאכן זיי זיך אויס. איך האב געוואלט זאגן ס'איז דא יעצט אדווערטייזט די נייע ר' אהרן'ס חברה וואס זיי וואטשן אויכעט די לאנד אין ארץ ישראל מ'זאל נישט אויפגראבן, מיט זיי האב איך נאכנישט קיין שלעכטן עקספיריענס, איך זאג אבער נישט אז זיי זענען בעסער. ווען זיי קומען צום טעם פון געלט גייען זיי אויכעט קומען צום טעם פון געלט, אליקים שלעזינגער איז אויך נאר געקומען ווען מ'האט אים געאפערט אפאר מיליאן דאלער אוועק צו רוקן בשכר. יעצט אין די צייטונג אין ארץ ישראל שרייבן זיי אזוי, די אתרא קדישא איז באוויסט פאר עקסטארטן און פאר פיזיקל אטעקינג דעוועלאפערס און ארקיאלעדזשיסטס, ביז מען באצאלט נישט די אתרא קדישא געלט לאזן זיי נישט נאך, אזוי שטייט שוין היינט אין די צייטונג, איז במילא דעיס איז עס, יו האוו יוזד יור פאווער, און זיי ברענגען אז די אתרא קדישא באלאנגט צו די זאלי'קא חברה, יעצט גייטס ענק אויסלערנען. עטס האט געמיינט דעס וועט אנהאלטן ביז משיח קומט ענקער פאלשקייט וועט נישט אנהאלטן ברוך השם האמיר זיך ערווארבן זייער א גוטן נאמען זייער א גוטן נאמען איבעראל איבער די גאנצע וועלט קוקט אן א פרומעם איד מ'האלט שוין מיט דעם סלאגן וואס היטלער האט געזאגט די דייטשן די עס עס די שמוציגעס יודע אזוי שמוציג עזרא פרידלענדער אן אייניקל פון אזאלכע גרויסע רעבעס ליסקער רעבע קען ארומלויפן מיט קווין און זאגן וועלן פאר די נקייבה פארוואס ער האט א גערל א ווייב זי איז אויך א נקבה? ווי זעמער אונז? האו דיד ווי ראן סאו בעד? סאו אין דעילי ניוס שטייט מען זאל דאמפן? אזוי זאגט ער דאמפ היינט. ער איז א געפערליכער מענטש. טאר מען נישט פאר אים וואוטן. און די אנדערע די ניו יארק טיימס האט נאך נישט אינדארסט קיינעם. הגם ער גייט שמיץ די גאנצע צייט אויף טשארלס היינס. מ'האפ'מיר, אם ירצה השם דינסטאג גייט זיין די וואלן, די פריימעריס. מען האפט מען אז מיסטער טאמסאן וועט אריינקומען און דאס וועט ווייזן פארן עולם, יו קען פול סאם פיפל אלל טיים, אלל פיפל סאם טיים, יו קענט פול אלל פיפל אלל די טיים. סא יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן פאסטן יום כיפור, יעדער זאל פרעגן א דאקטער און נאכדעם זאגן דעם רב וואס דער דאקטער האט געזאגט, נעם נישט קיין טשענסעס, זאלסט בלייבן א בורדען פאר דיין פעמילי, איטס נאט פעיר ענד ס'איז נישט אויסגעהאלטן להלכה. ס'דא פלעצער ווי מען געט אינטערווינעס זאכן, איך בין נישט קיין מורה הוראה, ביי מיר, איך קען נישט זאגן צו דאס איז מער חשוב'ער ווי צו עסן שלא כדרך אכילה, ווייל אין די צייט פון די גמרא איז דאך נישט געווען די אלע זאכן, יעצט זע ס' איז זיכער אז דאס הייסט נישט קיין אכילה, אבער די שאלה איז וואס באמת די דין איז. קען זיין די דין איז אזוי, איך קען מיך אויף דעם נישט קריגן, איך בין נישט קיין מורה הוראה. אבער למעשה, טאמער ווילסטו גיין דעם וועג מעדיקלי אז זאלסט באקומען סאבסטיטוט, מען זאל דיר צולייגן בלוט צו כדומה אינטערווינעס, מאך זיכער דו ווייסט וואו ס'איז דא די אלע שעלטערס וואו מען געט דאס, און מאך זיכער אז דו נעמסט נישט קיין טשענס. אפילו אויף די צום-קל איז דא אזאלכע רבנים וואס האלטן אז מען טאר עס נישט נעמען, ווייל זיי טענה'ן נישט דאס האט די תורה געמיינט ס'זאל דיר גיין גרינג צו פאסטן. סא איך קען, איך מיש מיך נישט אין דעם, און ס'איז נישט, דאס איז מאדערן טעקנאלעדזשי וואס איך בין נישט באקאנט, און צו איבערלאזן די רבנים וואס זיי פארשטייען צו דעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'קומט יעצט צו קויפן אתרוג, כ'ווייס נישט צי כ'וועל האבן צייט צו רעדן צווישן יום כיפור און סוכות, וויל איך ענק זאגן רבותי, עטס זאלטס קויפן דעם שענסטן אתרוג, פינף הונדערט דאלער, טויזנט דאלער, איט מעיקס נאו דיפרענס, באט דער אתרוג זאל נישט זיין דער פרוכט, דער אתרוג זאל זיין א קלייד פאר דיין ווייב, שיכעלעך פאר די קינדער, א נייעם אנצוג, א נייעם בעקיטשע און א ביבערהיט פאר דיינע קינדער. אלע אתרוגים זענען בחזקת בלתי מורכב, זענען אלע מורכבים במשך די יארן, די וועלט איז נישט היינט באשאפן געווארן, ס'איז אלעס אויף די וועלט מורכב, ס'איז נישט דא קיין בחזקת בלתי מורכב, די חזון איש האט געברענגט צווייגן פון חוץ לארץ פון פוילן, און מ'האט עס איינגעפלאנצט ס'הייסט דעם חזון איש'ס פרדס, ליטל דיד די חזון איש כאפ אז ער איז געקומען אויף די וועלט איז שוין די וועלט געשטאנען פינף טויזנט ענד. סיקס האנדרעד ענד סאם אד יערס, און ער ווייסט נישט וואס איז געווען מיט די ביימער פארדעם, נאר וואס אה דאס האט מען גענוצט האט ער דאס גענוצט, אלע אתרוגים זענען מורכבים, סא פארלאזן מיר זיך אז מורכבים זענען כשר, יעצט איך הייס נישט מען זאל קויפן א מורכב, וועסט עס נישט טרעפן, סא אז דו'סט וועלן זוכן אן אתרוג א מורכב וועט מען טשארדזשן צען טויזענט דאלער ווייל ס'איז נישט דא, ווייל די סוחרים וועלן זאגן אלעס איז בלתי מורכב, זאלסט נישט אויסגעבן מער ווי פינעף אדער צען דאלער פאר א מאראקאנער אתרוג וואס מען קויפט אין די גאס, פלעטבוש און בארא פארק, זענען אלע די זעלבע הכשר, ס'איז אלעס אתרוגים, ס'איז נישט קיין באנאנעס, און קען זיין ס'איז יא באנאנעס, קלויזנבורגער רב האט געהאלטן זענען באנאנעס, קען זיין זענען באנאנעס, איז קויף נישט פון מאראקא, קויף איטאליענישע אתרוגים, קויף פון ארץ ישראל אתרוגים, למעשה די סאטמאר חסידים ווילן נישט קויפן אין ארץ ישראל, דער רבי איז נישט געווען אזא גרויסער חסיד דערפון, מ'טאר נישט ארויסטראגן פירות פון ארץ ישראל. אבער זאלסט נישט אויסגעבן מער ווי צען דאלער פאר אן אתרוג און די איבעריגע ניין הונדערט און ניינציג דאלער זאלסטו געבן פאר דיין ווייב און די קינדער שיינע קליידונג לכבוד יום טוב אזוי ווי עס שטייט אין שולחן ערוך, מען דארף דערפרייען די צובראכענע הערצער פון די קינדערלעך וואס זיי קוקן ארויף אויף דיר און פון די פרוי וואס זי קוקט ארויף אויף דיר און זאלסט פארן חול המועד'יגן מיט דיינע קינדערלעך זאלסט ענדזשויען די געלט פאר דיר. יעצט איך וועל ענק זאגן פארוואס איך בין אזוי קאלט צו דעם גאנצן אתרוג ביזנעס. כ'בין א אינגערמאן, כ'האב געהאט אביסל חתונה געלט, און איך בין געגאנגען, כ'האב געזעהן אן אתרוג, פינף הונדערט דאלער אויף לי עוועניו געווען א סוחר, געווען א באקאנטער, אן ערליכער, פינף הונדערט דאלער, גיי איך צו ר' פרץ ס'געווען דא א ר' פרץ ראזענבערג, ער באקוקט אתרוגים, זאגט ער קוק כ'ל דיר ווייזן דא אונטערן עוקץ א גאנצן חסר, מ'דארף דיר נישט קיין מעגנעפייענג גלעסעס צו זעהן, זאג איך פיין. כ'טראג עס צוריק. לייגט עס יענער צוריק אין די פליט. פרעג איך אים, פארשטיי נישט, מ'האט דאך יעצט גע'פסק'נט אז ס'איז א חסר, כ'האב אייך געוויזן וואו, וויאזוי פארקויפט איר עס ווייטער? געוואלט פינף הונדערט דאלער געכאפט א סאקער, א פרישער אינגערמאן וואס האט נישט געארבעט פאר'ן געלט, כ'האב עס באקומען נדן, כ'האב עס באקומען פון די מענטשן וואס זיי קומען צו די חתונה, אט האט ער געכאפט א סאקער, פינף הונדערט דאלער. זאג איך אים, רבי איד, ס'איז דאך א פסל'ער אתרוג. זאגט ער, הער אויס, דאס האט מען אייך גע'פסל'ט, באלד וועט קומען אן אנדערער, ער האט עס נישט באמערקט. וויל איך עס אים פארקויפן פאר פֿינף הונדערט דאלער. רבותי עס איז גניבה גזילה ס'איז גארנישט מיט נישט. בר מן דין, זאלט איר וויסן אז רוב חברה, א ג נישט רוב נאר א גרויסער עולם פון די חברה וואס פארן פאר אתרוגים אין איטאליע זענען שוין פארכאפט געווארן שבת מיט זנות, ס'איז געווען וואס מ'האט זיי שוין ארויסגעווארפן, ס'איז געווען וואס זענען פאוערפול חברה וואס זיי לאכן פון דיר. ס'איז דא איינער וואס איז פון די גרעסטע אתרוגים סוחרים, ער האט וויין אויכעט ער האט מטמא געווען הונדערטער קינדער אין בעיסמענט ביים וויין, אידן האבן זיך צוגעזעצט און געמאכט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם, פסח האבן זיי געמאכט קידוש, ליטל דיד דעי נאו אין די וויין איז אריינגעמישט זרע לבטלה און קטנים וואס קינדער האבן דארטן נעבעך וואס האט אין דעם בעיסמענט נעבעך מכשיל געווען. איך קען ענק נאך היינט ברענגען צענליגע קינדער זיי זענען שוין היינט חתונה געהאט, זיי האבן געהאט א מיזערעבל לייף און זיי גייען נאך יעצט פאר העלפ. און אין סאטמאר איז געווען אזוי אז מען האט זיך נישט צוגעזעצט נאר מען האט געטרינקען זיין וויין, די אתרוגים זייערע, דער וויין, ס'איז אלעס איין שטיק זנות. איז יעצט אז מען קויפט למשל אין אן אתרוג פון ארץ ישראל, ס'א פרדס, איך ווייס דארטן איז די געגנט און יענע געגנט, ער פארט נישט אווערסיס, ער זיצט נישט צוויי דריי חדשים, מ'ווייסט די אתרוגים סוחרים זיצט צוויי דריי חדשים אין מאראקא, נאר פאר א פושקע ציגרעטל האסטו א מיידל. ווי באהאלט זיך לעזער בערלאנד? אין מאראקא! פארוואס גייט ער דארט אהין? ווייל דארט האט ער נקבות וויפיל ער וויל, מאראקאנער, זיין ווייב איז א מאראקאי, און זי קען די שפראך, און זי ברענגט אים גענוג סחורה. דארף ער זיך פארקלאפען אין ארץ ישראל, גיין אין משפט?
דאס איז אלעס געמאכט פון זנות, אויף איינעמס בלוט איז דאס געמאכט. זאלסט קויפן די ביליגסטן אתרוג, ערב יום טוב צו א טאג פארדעם פארקויפט מען שוין איבעראל פֿינף דאלער א סעט, צען דאלער, צען, אויב דו ביסט א מבין קענסטו זען ס'איז דא אסאך מאל איך קויף, איך קויף אויך אזוי. סאך מאל דא אן אתרוג איך גיי עס ווייזן פארן רב עס דורך שמועסן מיט אים וויפיל האסטו באצאלט פאר דעם זאג איך אים זעקס הונדערט דאללער זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת עס איז א מציאה ער איז אזוי נקי מכל און ער האט א גידול ער האט אלעס איך וועל אייך זאגן דעם אמת כ'האב געקויפט זעקס שטיק כ'האב באצאלט פאר יעדן צען דאללער און פארטיג כ'קויף פאר מיר פאר מיין ווייב זאל נישט מוזן ווארטן אויף קידוש ביז איך קום אהיים ביז איך האב דעם אתרוג און די קינדער זאלן האבן און ס'זאל זיין אביסל פאן אויכעט ווייל ס'קומען די אייניקלעך זאלן זיי קענען בייסן אין פיטום. אלעס אינאיינעם איז זעכציג זיבעציג אכציג דאלער, יו דאונט ניד מאר דען דעט ביקאוז יו אר פעיאינג פאר יור ביערד. פרעה, אה, ר' חיים כ'האב אייך אוועקגעלייגט, לייג דו מיר נישט אוועק, טו נישט קיין טובה. סאו רבותי זאלט וויסן, די אלע אתרוגים איז א פראבלעם, מען זאל נישט קויפן גארנישט מער וויפיל די פרייז, נו מען גייט איינער א משוגענער ער שרייבט אויס א צעטל אז מען קען קויפן פאר זעכציג דאלער אזויפיל פאר דריי הונדערט דאלער אזויפיל און ער האט עס שוין אויסגעוועלט פאר די, ליידער די היינטיגע אינגעלייט קענען דאך גארנישט קענען נישט קיין הלכות לולב קיין אתרוג זיי ווייסן נישט געט מען זיי א כאפ אריין מיט פֿינף הונדערט דאלער איז געגאנגען כ'האב ארויפגעשטעלט אויפן בלאג זיין אדווערטייזמענט קאסט פֿינף הונדערט דאלער אן אתרוג אויסגעקלויבט מהודר מאד פרעג איך צו מען קען עס באצאלן מיט פוד סטעמפס אויכעט ער מאכט זיך חוזק פון די גאנצע תורה נעמט און מ'נעמט א אינגערמאנטשיקל ער קען גארנישט טראגט מען אים אן אן אתרוג דו ווייסט דו פארפירסט דעם אינגערמאן. דו ווייסט דען דער אתרוג איז א חסר און ער איז געשניטן געווארן דורך איינעם וואס ער איז אום שבת געזעסן מיט א זונה אין איטאליע אדער אין מאראקא. עניוועי, ס'איז פונקט ווי די שחיטה, מ'פארט דארט אויף דער שחיטה, די שוחטים טוען כל מיני זנות און נאכדעם הייסט ער א ירא שמים הרב. עניוועי, דאס איז נאר געווען א צולייג פון אן עמורדזשענסי, יעצט קומט נאך אן עמורדזשענסי, די צווייטע עמורדזשענסי און נאכדעם קומט דער שיעור. א גוטן ערב יום כיפור, תשע"ד איך גיי דא אין די גאס און איך זעה דא די כפרות, קינדערלעך שפרינגען ארויף אויף די קעסטלעך, מען שלעפט זיי ארויס, מען מאכט זיי בעלי מומים, מען ווארפט זיי צוריק אריין, מען ווייסט נישט וועלכעס מען האט שוין יא געשלאגן וועלכעס נישט, שטיי איך דארטן און איך זאג פאר א קינד טו דאס נישט ס'איז צער בעלי חיים, אך ס'איז א גאנצע רבים, מען דארף זיך נישט זארגן, ווען נישט וואלט איך נאך אויסגעזען באלד חלילה ווי ברוך מרדכי, חס ושלום, בקיצור, פרעגט דארט א מאמע וואס ווילט איר? זאג איך קוקט אהער, איך וויל אייך פרעגן. דעיס איז א באשעפעניש, איר זעהט דאס קינד האט ארויס געשלעפט, איר זעהט די פליגל איז האלב אפגעריסן, קוקט ס'בלוט שוין פון פון טשיקן, זאג איך לאמיך אייך פרעגן, איך זעה איר האט א קליין קינד אין קערידש, איר וואלט געוואלט איינער זאל אזוי אויפהייבן אייער קינד ס'זאל אים אראפפליקן א האלבע הענט ס'זאל אים אנהייבן צו בלוטן, זי האט אנגעהויבן צו זאגן איר זענט דאך זייער גערעכט, און פארוואס זאגן די רבנים גארנישט, זאג איך רבנים? אונז האבן רבנים? אונז האבן נישט קיין רבנים, אונז האבן שקצים, לאו לייפס, רבנים מ'מעג עפעס זאגן? עניוועי. זאָגט זי פֿאַר דעם ייִנגעלע, ייִנגעלע, דער ייִד איז גערעכט, טו דאָס נישט, װאָס דאָרט איז! הײבט אָן דאָס ייִנגל צו שרײַען אױף איר, דאָרטן גײ דיר, זע, דער שמשׂ האָט מיך גענומען, איך זאָל עס מאַכן! גײ איך דורך אַ צװײט פּלאַץ, שטײען זי אױף בעדפֿאָרד עװעניו, דאָרטן בײַ קלײמער-סטריט, און די זון באַקט אױף די טשיקנס. גײ איך צו צום באַלעבאָס דאָרטן, װער ס'פֿירט עס, ער פֿאַרקױפֿט דאָרט פֿאַר פֿערצן-פֿופֿצן דאָלאַר אַ כּפּרה. זאָג איך אים, מײַן טײַערער פֿרײַנד, אפֿשר װאָלט איר געקענט שטעלן די הינדלעך נישט אין די זון? זאגט ער פארדרייט מיר נישט קיין קאפ גייט אייך ווייטער איר זענט דאך אין חרם וואס ווילט איר דא? איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? דאס איז עס. זיי האבן נישט געוואלט הערן דעם אמת האבן זיי געלייגט אין חרם בעסער וואס זיי האבן געטון מיט זכריה הנביא זיי האבן אים דערהארגעט עניוועי דאס איז דאס איז אונזער מענטאליטי היינט יעצט וועלעכע פרוי ס'וואלט נישט געוואלט מ'זאל אזוי שלעפן איר קינד און אים ווארפן אזוי, און ס'וואלט נישט געוואלט מען זאל אים לייגן אין די היץ א גאנצן טאג, זאל זיך פליז אפשאקלען פון די כפרה, דאס איז א מצוה הבאה בעבירה די העכסטע גראד, גיי איך אויף א דריט פלאץ, זעה איך ווי ס'איז שטייען די טשיקנס, פרעג איך דעם איד, זאג מיר איר האט געגעבן צו טרינקען די טשיקנס? זאגט ער וואס א טרינקען ווען א טרינקען ער ווייסט פון גארנישט, פרעג איך איר געטס זיי צו עסן? זאגט ער ניין, וויפיל מ'שעכט אפ היינט איז גוט ווען נישט לייג איך עס צוריק אין סטאר, און מארגן שעכט מען די איבריגע. ס'איז אלע טרייפענע טשיקענס, טרייפען מיט נבילה וואס איר ווילט, און נאכדעם ווער באקוקט די צומת הגידין, און נאכדעם ווער באקוקט אלע אנדערע זאכען, און ווער זאלצט עס, יעצט איך זעה, ס'איז געווען אמאל א פרוי אין בארדיטשוב, די רב ברייער'ס פרוי, איז זייער קראנק געווארען, זי יונגערהייט אוועק, האב איך איר געזאגט, איר זאלט וויסען, איך בין נישט אין הימעל, נאר איך קען אייך זאגען, איך האב געבעטען אייער מאן יאהרען ער זאל נישט טוהן וואס ער טוט. ער האט געוואלט ווייזן אז ער איז א שוחט, ער טוט אויף פאר אידישקייט, איז ווען ס'איז געקומען א גרופע האט ער ארויסגענומען א חלף און ער האט גע'שחט'ן אפאר הינדלעך, אבער ער, פאר די רוסישע פרויען, אבער ער האט קיינמאל נישט געגאנגען זאלצן די טשיקנס ווייל ער זאגט איך בין נישט קהל'ס שקלאף, נו דו ביסט נישט קהל'ס שקלאף דעמאלטס ממה נפשך וואס זיצט אין בארדיטשוב, געב עס איבער פאר ליובאוויטש, צו געב עס איבער פאר אנדערע, ער האט נישט געלאזט קיינעם אריין אויך נישט, ער האט קיינעם נישט צוגעלאזט, ער איז רב פון בארדיטשוב, און ער האט נאר שעכט. נעט נישט זאלצן, זאג איך אים, איך ווייס נישט, דם איז די זעלבע עבירה, נבילה קומט נישט קיין כרת, נבילה איז בסך הכל א לאו, דם איז א געהעריגע, דם איז כרת, אפשר דם שבישלו איז שוין נאר דרבנן, איך ווייס נישט, אבער אונז גייען מיר נישט מינימייזן אדער מעקסימייזן עבירות. ער זאגט דעם איז זי זייער שטארק קראנק געווארן, זי האט באקומען קענסער, זאג איך אים, דאס איז אן עונש ווייל איר געלאזט אייער מאן זאל טון זיין שייגעצשטיק, יעצט איך בין נישט אין הימל, ס'קען זיין ער געטון נאך שייגעצשטיק, איך ווייס. נאר איך קען אייך זאגן איין זאך, מען טאר זיך נישט ארומצושפילן מיט די זאכן, מיט בעלי חיים איז זיך זייער שווער ארומצושלאגן, די צער איז מורא'דיג גרויס, איינער האט אמאל נישט געגעבן, ער האט אוועק גענומען א הינער שטייג, א לייטער פון די הינער שטייג ווי זיי גייען צו טרינקען וואסער, נישט געהאט יארן קינדער, און זיין ווייב האט געוויינט צום אר"י הקדוש, האט אר"י הקדוש געזאגט אז דעם טעם פארוואס דו האסט נישט קיין קינדער איז ווייל ווען דו האסט חתונה געהאט האסטו אוועק געריקט דעם לייטער זאל נישט קענען ארויף גיין אויבן צו טרינקען, און ממילא האבן זיי צער. און זי האט צוריק געלייגט דעם לייטער און זי געהאלפען געווארען מיט א קינד, דאס שטייט אין עמק המלך פון דעם אר"י הקדוש'ס א תלמיד, סא ווער טרויט זיך צו טוהן אזא מין עוולה, נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'קומט יעצט די תשליך, תשליך דארף מען זעהן די רבנים זאלן צושטעלן ס'זאל גיין עקסטערע מענער עקסטערע פרויען ס'זאל נישט זיין קיין תערובות, אין ערוך השולחן שטייט מען זאל מבטל זיין פרויען זאלן נישט גיין צו תשליך ווייל ס'ארויסגעקומען מכשולות, מ'דארף זייער אבאכט געבן אויף דעם. אויף דעם דארף זיין דא בית דין, נישט אויף זיינע און זייערע גניבות. איינער זאגט מיר יעצט אז א רב האט אים גע'גנב'ט הונדערט פופציג טויזענט דאלער, זאג איך אים הער האסט נאך א מזל האט נישט גע'גנב'ט דריי, ער וועט דיך נאך צו'גנב'ענען נאך, זארג דיך נישט. עס איז לצים. זיי דערציילן אז אין פאפא די בלאזן איז געגאנגען איבער א דריי פערטל שעה עפעס איין געבלאזעכטס. אבער כ'וואלט זאגן קודם כל זאלסט טוישן דעם שופר, טאקע א זכי' צו האבן דעם טאטנ'ס א שופר, דעם ויחי יוסף'ס, אבער ווען ער ווערט אלט מעג מען אים אויך טוישן. ס'איז געווען אין ירושלים איינער געהאט א סגולה שופר א ירושה שופר און דרײַ און צוואַנציק יאר איז ער געווען פסול געווען נסדק אינגאנצן מען האט עס נאר נישט באמערקט געקומען א רב פון פון די עדה און ער האט ארויסגעגעבן יעצט א ספר פאר א יאר וועגן שופר ס'הייסט השופר מסביר זיין פארוואס מ'זאל באקוקן א שופר כ'וואלט געוואלט באקוקן פאפא רב'ס שופר אפשר איז אינגאנצן שוין נישט כשר אויך נישט אז ס'קען נישט בלאזן אפשר איז דאס א סימן פון הימל מען זאל טוישן דעם שופר. נו וואס האב איך אים געוואלט זאגן זאל זיך טוישן דעם בעל תוקע.
יא ס'איז אויך זייער וויכטיג די אלטע אידן טויגן שוין נישט. אה מיך האט מען אויסגעלערנט אמאל בלאזן ווייל מ'האט געזאגט איך פאר ארום אויף אוקריינע איז ער קען זיך אלעמאל דארפן זיין סטאק ראש השנה זאל איך האבן ווי צו בלאזן סאו געטס עס מיר איך'ל ענק שוין ווייזן צו איך קען בלאזן כ'מיין נישט דווקא מיר נאר איינער וואס ס'קען. קודם האב איך געוואלט זאגן אז די וואך איז א העווי וואך, ס'איז א יום המשפט ביי די גוים אויכעט, מארגן מאנטאג, מאנטאג ערב פון די וואך וואס איז ערב יום כיפור, עס קומט דער שניצלער, דער פיש מען, דער וואס האט געגאסן אויף מיר בליטש, דינסטאג קומט מעליק, דאנערשטאג קומט מורה מורנו ר' ברוך מרדכי, ס'איז מורא'דיג וואס דא טוט זיך, שטעל דיר פאר, אונז זענען מיר אזוי פארשמוצט ביי די גוים אז ס'איז א גרויל. עניוועי. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'שטייט, דער אייבערשטער זאגט פאר ראובן אז דו ביסט געווען די ערשטע וואס האסט אנגעהויבן תשובה צו טון ווייל דו האסט געוויינט וועגן יוסף'ן אז מ'האט אים נישט געטראפן, איז חייך אז די אידן האבן תשובה טון פאר מיר און איך וועל זיי מוחל זיין. יעצט לכאורה קען מען פרעגן א קשיא, אונז ווייסן מיר אז אדם הראשון האט תשובה געטון אונז ווייסן מיר אז. קין האט תשובה געטון, קין זאגט פאר אדם הראשון עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני, איך האב מיך שוין פארגליכן מיטן אייבערשטן האט ער געזאגט מזמור שיר ליום השבת, ס'איז אזויפיל מדרשים אז ס'געווען אסאך בעלי תשובות פאר ראובן'ען ווי קומט ראובן אריין דא אין די פרשה? די תירוץ איז זייער פשוט, כ'גיי ענק זאגן יעצט א שיין געדאנק, ס'איז אן אייגן געדאנק אבער איך מיין אז ס'איז גוט. אדם הראשון האט געטון א גראבע עבירה, דער אייבערשטער זאגט אים פון אלע ביימער קענסטו עסן נאר פון דעם נישט, האט ער דווקא פון דעם געוואלט עסן. קין האט געטון א גראבע עבירה, געהארגעט הבל. ראובן האט געטון אן עבירה, אויסגערעכנטערהייט, ער האט געהאט א חשבון, איך וועל אים דא אריינווארפן, און איך וועל קומען ביינאכט, איך וועל אים מציל זיין, ווייל מיינע ברידער האבן מיך הרג'ענען אויב איך וועל אים סתם אזוי וועלן מציל זיין. סאו דאס איז נישט געווען א גרויסע גראבע עבירה, דאס איז געווען אן עבירה און דאס איז געווען אויסגערעכנט, און במילא דאס אז א מענטש זאל טון אן עבירה און ער זאל האבן א גוטע כוונה און ס'זאל זיין אויסגערעכנט צום גוטן און ער זאל דורכפאלן, דאס האמיר אונז נאך נישט געזעהן, ביז יעצט האמיר עס מקבל בתשובה, און דאס איז געווען ראובן דער ערשטער, וואס איז די פשט דערפון, לאמיר גיין אביסל טיפער, די משנה זאגט א שוחט משום מאי מחייב, פארוואס איז א שוחט חייב, א מענטש וואס שעכט שבת א בהמה, פארוואס איז ער חייב אמר רב, משום צובע, ווייל ער פארבט עס, קומט ארויס דאס בלוט, פארבט עס אפ די בהמה, די פלייש.

ער נישט געקומען דיר פארקויפן קום הער גיי רעד א גראבן לשון הרע גיי טו דאס גיי טו יענץ נאר ער איז געקומען ווי א צבועק'ניק דעם מענטש איז א מצוה צו הארגענען דעם מענטש איז א מצוה צו באגראבן אזוי ווי דער דער בעלזער דיין מימרא מ' הייסט נחום ראזנבערג איז א מצוה צו הארגענען שבת שחל ביום הכיפורים כאטשיג דער טיפש ווייסט נישט אז גאנץ בעלז האט זיך שוין היינט איבערגעדרייט אלע זאגן מיר כ'רעד מיט בעלזער פון וויליאמסבורג פון בארא פארק פון ארץ ישראל פון אנטווערפן פון לאנדן אלע פון אלל אווער, זאגן ר' נחום איר האט היינט מער חסידים וויפיל איר מיינט אז איר האט, און זעהן מיר איר זענט גערעכט געווען, סא א שוחט משום מאי מחייב משום צובע ער פארבט אפ, נחום ראזענבערג איז א מצוה להרגו בשבת שחל ביום כיפורים, גראדע דאס יאר געפאלט עס אזוי, גיי מיר זיך אוועקלויפן פון וויליאמסבורג יום כיפור ווייל כ'האב מורא אז די בעלזע משוגעים וועלן עס נאך קומען טוען אויך, איז על כל פנים דאס איז זאגט דא די מדרש. אה, ווער האט אנגעהויבן די ערשטע צו טוהן תשובה? לכאורה האבן אסאך מענטשן געדארפט טוהן תשובה נאר יעדער האט געזאגט איך האב דאך געטוהן א מצוה! איינער וואס האט זיך געטרויט ארויסצוזאגן ראובן איך האב געטוהן אן עבירה? די בעל דבר האט מיר איינגערעדט אז ס'איז א מצוה אבער ווען איך ווייס ווען נאר די תורה שרייבט ויצילהו מידם הוה מרכיבו על כתיפו וואלט איך אים אהיים אויף מיין אקסל געריטן און אהיים געטראגן צום טאטן אווער עבאוו עווריבאדי איך וואלט געלאזט יעדן זאגן וואס ער וויל און דאס איז די מורא'דיגע זאך אז מען זאל קענען מודה זיין אז מען האט די בעל דבר האט דיך פארפירט, האסט דיר איינגערעדט דו טוסט א מצוה, דערווייל האסטו גאר געטון די גרעסטע עבירה וואס איז דא, דאס איז א מורא'דיגע זאך, און דאס מוז דער יום כיפור דיר ברענגען. יעצט לאמיר גיין דא צו די זאך, ס'איז געווען א פרוי וואס איז געקומען הערן תקיעת שופר, איז אריין פאר פירטי וואן בעדפארד, זי האט זיך אנגעטון אזוי ווי אלע פרויען צניעות'דיגע, זי האט א היסטערי אז מען האט איר גערעיפט דריי יאר און זי איז ארויסגעקומען, זי הייסט מיסעס קראוס. היינט הייסט זי מיסיס דייטש. איז געגאנגען די חברה און זיי האבן געשריגן. וויל איך זאגן די פרוי, דו ווייסט וואספארא מצוה איר האט אייך געקויפט לכבוד יום הדין, לכבוד און פאר תקיעת שופר, צו נעמען א פרוי זי מבזה זיין פאר גארנישט? דא איז דא א פראבלעם צווישן וועבערמאן און צווישן דעם מיידל, צו זי זאגט יא אמת צו נישט. וועבערמאן זאגט זי זאגט נישט אמת, און זי זאגט זי זאגט יא אמת. פיין, אבער ווי קומסטו דיך אריינצומישן? וואס האסטו דען מער ווען די פרוי דאוונט יא, צו וואס האסטו יעצט בעסער אז די פרוי האט נישט דארט געדאוונט. וואס דו האסט געמיינט יעצט גייט דיר דער אייבערשטער פארשרייבן אזוי אנקאנדישאנעל א גוט יאר? טינק אבאוט איט. און דאס דארף מען אייביג טראכטן, אונזער סיסטעם ארבעט וויאזוי די חזל לערנען אונז אז דער אייבערשטער שטראפט יענעם אזוי ווי ער האט וועגן יענעם געשטראפט. בדבר אשר זדו עליהם, וואס זיי האבן געוואלט טון איז צוריקגעקומען. יעדע זאך וואס א מענטש טוט פאר יענעם קומט אים אהיים. סא די פרוי דארף זיך זייער שטארק באטראכטן וואס זי האט דא געטון. איז זי שוין אמאל דורכגעגאנגען און געליטן אזא מין תקופות דרײַ יאר?

וואס האסטו געשריגן שיקסע? זי איז געקומען צניעות'דיג אנגעטון, האסט געשריגן מוסר? וואס מען איז זיך מחויב צו לאזן פון יעדן? ווען אונז האמיר א בית דין וואס זיי הערן אויס, און אונז האמיר א קאורט סיסטעם וואס זיי הערן אויס, קען מען זאגן קאמאן מ'טאר נישט גיין צום קאורט. אבער אז אונז האמיר נישט געשטעלט קיין בית דין, די בית דין אליין זאגט אז מען מעג טון וואס מער זנות, זענען אלע זנאים רובם ככולם, עלף פון די אַכט און דרײַסיק וואס האבן אונטערגעשריבן, האבן שוין א היסטערי פון געמאכט ממזרים, געוואוינט מיט אשת איש. נו, איך מיין, וואס זאל טאקע טון א אידישע טאכטער? צו וועם זאל זי גיין? צו שלום שניצלער זאל זי גיין? ער זאל זיין די היט מען? די פאנטש מען? זי זאל גיין צו יידל וואלף? ער זאל זאגן איך ברענג דיר הונדערט טויזענט דאלער? קאמאן וואסערא מין נאנסענס איז דאס? די דעמעדזש פון א מיידל איז מער ווי הונדערט טויזענט דאלער ס'האט געקאסט דעם טאטן סקולינג און זיי אויפברענגען מער ווי דאס סאו איך האף אז די פרוי איך מיין איך ווינטש איר נישט קיין שלעכטס איך ווייס נישט ווער זי איז נאר איך האף אז זי ווייסט אז זי איז איינגעגאנגען אז זי גייט באצאלן די זעלבע פרייז וואן דעי ווייל וואס מען טוט פאר יענעם וועט נאכדעם קומען פאר זיך, זי וועט נאך האבן קינדער וואס זענען פאקן און מאזלען, און טאמער האט זי שוין חתונה געמאכט די קינדער וועט זי האבן אייניקלעך, ווייל דער אייבערשטער באצאלט מידה כנגד מידה, וואס דו טוסט פאר יענעם וועט ער דיר צוריק טון, האסט געמעגט ארויסווארפן אזא ווייב? קוק נישט און פארטיג. און נאך איין זאך וויל איך זאגן, ס'איז געווען אין וויזשניץ דער משה בער בעק'ס אן אייניקל, דער וואס עס באקוקט יעדן, ער ציט אראפ די הויזן פאר מ'גייט וועלגערן די מצה, זען צו ר'האט דארט נאך האר, צו ר'האט שתי שערות, צו ער איז שוין א גדול. קיצור זיין אייניקל האט אנגע'חזיר'ט א קינד א יאר צוויי צוריק, כ'האב שוין געהאט אויפן האטליין הער איך זאגן אז ער איז געקומען אין וויזשניץ און יעדער האט געקוקט אונטער פארנט און מ'האט זיך געוואטשט פאר אים, אויך אן אימפראוומענט, עווריטינג איז א סלייט אימפראוומענט. סאו און וויל איך זאגן פאר די פרוי וואס האט געשריגן, זי האט געמאכט זיכער אז ער זי גייט ארויס זי האט נישט וואו צו הערן תקיעת שופר. חנה און פנינה איז אויך געווען לשם שמים. אזוי זאגט די גמרא, פנינה איז געווען לשם שמים, זי האט געוואוסט אז חנה וועט בעטן צו דער אייבערשטער געבן א קינד, פון דעסטוועגן דאך זאגט די גמרא אז יעדעס מאל וואס חנה האט געבוירן א קינד האט פנינה פארלוירן א קינד, ווען חנה האט געהאט זיבן קינדער האט פנינה פארלוירן אלע אירע זיבן קינדער. דעם וויל איך ענק זאגן רבותי, ס'איז זייער נישט גוט צו פארגיסן יענעמס בלוט פאר גארנישט, דאס איז געווען דער אלטער סאטמאר אזיאטישער וועג וויאזוי מ'האט אונז אויסגעלערנט אלע יארן, ענד איט וואז דעדלי ראנג. ווייל פון דעם איז ארויסגעקומען די אלע רעיפס מיט מאלעסטינגס מיט מלמדים האבן געטשעפעט מיט קינדער, אונזער הייליגער רבי האט אלץ געבעטן מען זאל לערנען מיט די קינדער, מען זאל לערנען און לערנען און זאגן זיי וועגן שמירת הברית וועגן אות ברית קודש וועגן אלעם, מען האט אים אנגעפיפן, נאכדעם האט מען אים אנגעפיפן מען האט גענומען געלט פאר די באסעס פון די UJA, נאכדעם האט מען אים אנגעפיפן מען האט גענומען פינף ביליאן דאלער א בענק לאומי לאון. וואס מ'האט מסתמא נאך היינט נישט באצאלט און דעם גייט מען נישט צו קיין פראטעסט און אזוי האט מען אים אנגעפיפן נעבעך פון קאפ ביז פיס דער אייגענער תלמיד דער תולדות אהרן רבי האט געזאגט פאר הר"ן קען איך נישט אנלייגן די חומרא מען טאר נישט נעמען קיין געלט היינט נעמען זיי געלט און אזוי ווי יעדע ארגאניזעישן אין ארץ ישראל כ'על נאר לאכן ווען דוד לעט קומען דא צו מיר. ברידער וועלן דא קומען, איך ווייס נישט צו דער ברידער נעמט שוין אויך געלט צו מ'געט אים נאכנישט, נאר ווען זיי וועלן קומען דא מ'עט טאנצן ארום זייער טיש, קדוש קדוש, וועלן זיי לאכן פון אונז און זיי זעהן אז די מדינה געט מער געלט ווי עטץ געטס, און זיי האבן נישט קיין רעסטריקשאנס, זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן, זיי האבן זיך צוגעשטעלט צו משה שטערנבוך, מ'מעג גראבן טויטע, ס'איז גארנישט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, און אונז זעמער ליידער ליידער גוט. גוט אין דר'ערד. ס'איז א גרויסער בזיון. איך האלט פריוואט, איך מיין איך טאר עס נישט זאגן ווייל דאס איז מיין אייגענע אויפפאסונג, ס'קען זיין ס'איז שקר, איך האלט פריוואט דער שומר אמונים איז געווען אין סאטמאר, און די שקצים האבן אים נישט געלאזט אז ער זאל האבן אפילו ראש השנה יום כיפור א מנין, ער האט געליטן מורא'דיגע רדיפות. איך האלט אז דער תולדות אהרן רבי זיין איידעם האט קיינמאל נישט מוחל געווען פאר סאטמאר דאס, און ממילא. די מינוט ער האט געקענט ארויסשפרינגען פון די וואגן איז ער ארויסגעשפרינגען, כ'מיין זיין שווער איז אים זיכער געווען חשוב'ער ווי די אלע שקצים ארום דעם רבי'ן, ער האט געוואוסט דער רבי איז הייליג, אבער ער האט געוואוסט ווען ער איז געקומען אמאל קאמפלעינען אז מ'האט עהם געגעבן די טרייפענע פליישן מיט די נאמבערס ס'איז נישט געווען אפילו גלאט כשר מיט די מספרים מ'האט אים נישט געוואלט געבן, איז ער געקומען דא צום רבי'ן. מען האט אים אפגעקאלט און פונעם עירפארט איז ער צוריק געלאפן אויף ארץ ישראל, דאס האט דערציילט זיין זון וואס ער איז מיט געווען, פונעם עירפארט האט ער געמוזט צוריק לויפן, און מיט דעם מיט דעם האט ער נאכדעם געזען אז מיט וועם האנדלט ער, מיט דריל גליק מיט א לאו לייף, מיט די אלע נאנט ארום'נעם רבי'ן, סא איז זיין שווער ביי אים נאך מער נענטער, האט ער קיינמאל נישט מוחל געווען פאר סאטמאר די שייגעץ שטיק. ס'לאָזן זיין שווער אָן מנין, ראש השנה יום כיפּור, און ווער ט' דאָ אָנגעפירט אַ פּאָר שקצים. היינט צאָלט ער אונז צוריק. סאָ למעשה מיט וועם זעמער געבליבן? מיט קיינעם נישט. די אייגענע הנהלה מ'האָט געבויעט קרית יואל האָט מען גענומען פון די רעגירונג. נו, אַ פּאָר אַלטע אידן נאָך דאָ וואָס זיי גלייבן אינעם רבינ'ס שיטה און זענען זיך אָנגעגרייט מוסר נפש צו זיין, און דאָס איבעריקע איז היינט פאַלש.

וואטש ענד סי, האומלענד סעקיוריטי טוט אים ארויסטראגן, געמיינט ער וועט קומען דא מסתמא אין אמעריקע, אונז זעמער נישט דא מער פאר דעי גארביטש, אונז זעמער געווען אמאל פאר דעי גארביטש אבער היינט האמער געטשענדזשט פאליסי, איך האב אויך שוין געהאלפן אז ס'זאל זיך איבערדרייען די פאליסי און ס'עט זיך מער שוין איבערדרייען, שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אביסל, און יעצט קומט א געהעריגער שיעור. א גוטן ערב יום הקדוש, די וואך איז נישט דא קיין סדרה, דער הייליגער טאג איז די סדרה וואס מען ליינט אחרי,

יא, און די ערשטע בסקילה איז את זכר לא תשכב משכבי אשה, און דאס איז געווען ביי אונז אזוי מותר לכתחילה אז מען האט נישט פארשטאנען פארוואס מען טאר עס נישט טון אפילו, מען האט נישט פארשטאנען פארוואס מען זעצט איין ברוך לעבאוויטש, מען האט נישט פארשטאנען גארנישט, ס'איז געווארן א דזשאוק די גאנצע זאך. און מען דארף אויך וויסן אז דאס לערנט אונז אז מען טאר נישט טאטשן איינער דעם צווייטן, זאגן מיר עטליכע בחורים פון מאנרא עלטערע בחורים, אז ס'איז דא דארט א מנהג וואס יעדער גייט אריין אין צווייטענס צימער, מ'טאטשט איינער דעם צווייטען, און מ'מאכט השחתות איינער מיט'ן צווייטען. כ'וויל אייך זאגן, ס'האט מיך אפגעקאללט א גערער מנהל, זאגט ער מיר אזוי, ביי אונז אז א בחור עט זיך אראפזעצן אויף אן אנדערן בחור'ס בעט, אדער עט זיין ביחוד מיט אן אנדערען בחור ווען ס'איז נישט דא דארטן א דריטער, זאגט ער, דאס איז הארבער ווי מיט אן אשת איש. אזוי זאגט ער מיר. פארוואס זאל מען דאס נישט איינפירן אין מאנרא אויכעט, און אין אלע גרויסע ישיבות אזוי? אז אזא בחור ווארפט מען ארויס, מען קען אים דאס נישט מוחל זיין, און אפילו מען טוט נישט משכב זכור אליינס, מען טוט אנדערע מיני השחתות, דאס אלעס טאר מען נישט, דאס אלעס איז הארבע עבירות, דאס איז מיתה בידי שמים, וועגן דעם שטארבן בחורים אזוי יונג, סא זאל מען אויף דעם אלעם וואטשן, און מען זאל אבאכט געבן אויף דעם. און אונז האמיר געהאט א משמרת הצניעות, אונז זעמיר די הייליגע, אונז האמיר זיך געזארגט פאר פראבלעמען אין ארץ ישראל, און אין פאריז, און אין פישפיקלאדיין, און אין יריד'ס בלאט. ס'איז אזא פעיק פאוני פראוד, איך זעה זיצעלע פימפ האט זיך נישט ארויסגעשטעלט דאס יאר, די געפוצטע קליידער, געשמאצטע קליידער, פארוואס? ווייל ס'איז נתגלה קלונכם, ס'איז נתגלה געווארן וואס פאר א לאו לייף איר זענט, עניוועי, איך וויל אויכעט אז דער עולם זאל וויסן אז ס'דא א מוראדיגע טשעינדזש אין די גאנצע סיסטעם פון אונזער גאנצע קאמיוניטי, א איד זאגט מיר איז געגאנגען אויף קלויזענבורג אין לי עוועניו זיך צו טובל'ען אין מקווה, אינעסענטלי, ער ווייסט נישט פון קיין צרות, האט אים דער שמש געזאגט ער האט געוואלט קויפן דארט. פאר געלט אריינצוגיין זאגט אים דער שמש רב איד איך בעט אייך איין זאך טובלט אייך און ארויס און זוך מיר נישט קיין צרות ס'איז ראזענבערג טיימס דער איד האט זיך זייער באליידיגט וואס הייסט דו קענסט מיך אפילו נישט וואס גייסטו מיר דאס זאגן איז ער אוועק געגאנגען אויף סיגוט סיגוט איז דארט א האלבע גאס אוועק אויף יוז סטריט דארט האט אים דער שמש נאך ארגער געזאגט רב איד און זוך מיר נישט קיין נייע קאסטומערס ס'איז ראזענבערג טיימס איצט קען מען אייך נישט גיי געזונטערהייט. זאָגט ער מיר, ער קאָלט מיך אָן, ער זאָגט מיר, הער אויס, איך בין טאַקע גוט פֿאַרשעמט געבליבן, איך האָב נישט גע. מער בין איך שוין נישט געגאַנגען זוכן, ווײַל אַז צוויי מקווהס זאָגן מיר אָפּ, וואָס זאָל איך צו די דריטע מקווה? האָב איך געקלערט, ווייסטו וואָס, כ'וועל נעמען אַ שאַוער אין דער היים, אַזוי ווי דו זאָגסט. אָבער איך מוז דיר זאָגן, דו פֿאָרסט גוט. דו פֿאָרסט בעסער, ווי דו האָסט געמיינט דו פֿאָרסט. זאָגט מיר אַן אַנדערער, אַז מ'האָט אין שול, האָט מען זיך געקריגט נחום ראָזענבערג ער איז מגזם, מגזם. זאָגט יענער, וואָס, אַלעס איז ליגנט, וואָס ער זאָגט. ניין, ניין, ניין, ניין, זיבעציק פּראָצענט איז גוזמא.

טיזם דאס מאכט ווייל די גוים ליינען עס פונקט אזוי, ס'האט געקאלט אן אראבישע רעדיא סטעישן צו פארשטיין פארוואס די אידן מיינען אז זיי זענען אנדערש, מיינטס נישט זיי זיצן אויף זיי זיצן אויף אונזערע בלאגס אלעס געפינט און גענידלט, מיר האט דערציילט א פרוי וואס זי האט פון די גרעסטע אידישע בלאגס מען זאל פראטעקטן קינדער, האט זי מיר געוויזן ווי אראבישע סטעישנס זיצן יעדן טאג מיט איר בעק ענד פארט. זיי ווייסן פונקטליך וואס גייט פאר ביי אונז, זיי זענען נישט קיין בהמות, ס'איז נישט סאטמאר רייד איך שלאג מיך איך שריי די שייגעץ די שייגעץ די שייגעץ, נאנאנאנאנא זיי האבן אלע פאקטן פונקטליך, ס'מאכט אזא אנטיסעמיטיזם אן אין די גאנצע וועלט אז עטס האטס נישט קיין השגה, איינער עדווערטייזט אז ער פארקויפט אתרוגים שרייבט ער ס'איז דא בעסערע קוואליטי פאר פֿינף הונדערט דאלער, כ'וויל אייך פרעגן, די אלע זענען דאך וועלפעיר רעסיפיענטס, די באקומען דאך פוד סטעמפס, די קלערסט אז די גאווערמענט גייט שווייגן ווען זיי וועלן געוואויר ווערן אז מ'פארקויפט א פרי פאר פֿינף הונדערט דאלער און ס'פארקויפט מיט פיור רעלידזשען בשעת ווען די האסט נישט וואס צו עסן און די נעמסט פון דעם גוי זיין טעקס מאני און די געסט עס אויס פאר דיין פוד? וואס זענט עטס אינגאנצן צולאזט געווען אמאל האט איינער עדווערטייזט ער זוכט ארבייטער אבער נישט למעשה נאר להלכה? דאס מיינט ער זוכט איינער זאל קאלעקטן א טשעק כדי ער זאל קענען וואטעווער, די גא. די קאמפעני זאל קענען אפגאווענען טעקס, איך מיין וואט דו יו פיפל טינק, עטס זענטס טאקע אין אין גן עדן, עטס מיינטס עטס אונס דא די פלאץ? עטס האטס טשארלס היינס א קרוק א קרימינעל, און ווייל ער וועט ענק אלץ געטוהן טובות מיינט עטס אז עס גייט שוין אזוי פאר מיט אים אייביג? קודם עט ער מסתמא נישט געווינען יעצט, און אפילו ווען ער האט געווינען עט ער זיך, עטס כאפטס נישט וואס ער גייט יעצט טוהן, ער גייט אזא נקמה נעמען אין סאטמאר, וואס ער זאגט ענק צו גייט ער טוהן פארקערט נאך אסאך ארגער. ווייל ער זעהט ער האט געטאנצט מיט די רבנים און ס'איז געקומען איין נחום ראזנבערג האט איבערגעדרייט די גאנצע זאך ס'איז שקר אונז זעמיר נישט מיט די קאמיוניטי און דאס גייט זיך ענק אויסלאזן נישט גוט. יעצט ס'איז געווען אזוי די קרויז מיסעס קרויז די וואס האט איינגעזעצט וועבערמאן און וואס האט געהאט אלע רעכטן ווייל ער האט איר בועל געווען דרײַ יאר נאכדעם אז זי איז געגאנגען זוכן א שידוך, איז געגאנגען דער וועבערמאן האט איר נאך גאר אריינגעזעצט אז זי מאכט חרוב די קאמיוניטי און אזוי האט מען דא געארבעט די גאנצע צייט פארקערט מיט אלעם בקיצור זי איז געקומען דאווענען אויף קאפישער בית מדרש ס'איז פאר עיטי וואן בעדפארד עוועניו און וויבאלד זי איז געקומען בצניעות וויבאלד איינער איז געוואויר געווארן אז זי איז דאס האט מען אנגעהויבן צו שרייען די מוסר'קע זאל ארויסגיין איך וויל פארשטיין זי איז א מוסר'קע? וואס? זי האט זיך נישט געטארט דיפענדן? האט זיך געדארפט לאזן? יעצט אין ריאליטי ווי אזוי איך קוק זי אן, איך קוק זי אן ממש ווי די גרעסטע צדיקת פון שטאט, ווען זי גייט קומען אויף יענע וועלט נאך הונדערט און צוואַנציק איר ווייסט ווי הויעך זי גייט זיצן, די עליונים למעלה ותחתונים למטה וואס די גמרא זאגט אז די וואס זיצן דא אויבן אן זיצן דארט אין די בעק, די וואס זיי זיצן דא אין די בעק זיצן דארט אויבן אן דאס איז א אנדערסטעיטמענט, זיי זיצן למעלה למעלה. כ'זאג ווי א קנאי ניין למעלה למעלה זיי זיצן אזוי הויעך, צווישן די גרעסטע צדיקת'טעס וועט זי זיצן, איר ווייסט וואס זי האט געטון? זי האט מציל געווען יעדן בת רחל מיידל און יעדן פאפא מיידל ווייל ער האט געטאטשט פאפא מיידלעך אויך פאר צוויי יאר צוריק, האט א פרוי געזאגט אום ראש השנה פאר מיינס א משפחה, זאלסט וויסן ער האט נישט נאר די חרא אויס דיין מאן, ער זאגט אז ער האט מציל געווען פון די סאטמארע מיידלעך, מיין טאכטער איז א פאפא מיידל, זי האט געהאט אביסל פראבלעמס אין סקול האט מען איר געשיקט צו דעם חזיר און ער האט איר געטאטשט. סאו איך וויל אייך פרעגן ווער האט עס אפגעשטעלט אויב נישט די מיידל קרויס, בער הענדעד האט גענומען די קארידזש און זי האט זיך אויפגעשטעלט און זיי געזאגט נחמיה האט מיך בועל געווען, נחמיה האט מיך געמאכט ענעל סעקס, אורעל סעקס, און אלע מיני חזירייען וואס מען קען טון מיט א קינד, וואס מיט זיין ווייב וואלט ער עס נישט געטון, זיין ווייב וואלט אים דערווארגן פאר ער וואלט עס געטון, זי וואלט געפיילט פעיפערס אז ער האט איר גערעיפט, וואט א שעים, און יעצט גייט מען איר ארויסווארפן, סא גוט, כ'האב געזען יעצט אויפן טוויטער בורי דייטש גייט פיילן א סוט קעגן די קהילה, זאגט יעדער ער העט אין ערגעץ נישט אנקומען, ער העט אנקומען זארג דיך נישט, קודם ס'קאסט. צו קושן די מזוזה היינט פאר א לויער וואס ער איז א וואס ער ספעשעלייזט אין קרימינעל נעמט פאר קושן די מזוזה בערך הונדערט טויזענט דאלער אויף ריטעינער און ס'העט אריינציען זעקס זיבן הונדערט טויזענט דאלער ער העט זיך אויסלערנען דער קאפישער רב איז ער בעל הבית אין שול צו נישט קען יעדער טאם דיק און הערי שרייען אין זיין שול צו נישט. יעצט דער אמת איז איך קען עס טוהן מיט סאטמאר אויך, האט מען מיך ארויסגעווארפן פון א קהילה ווי איך בין געווען דארט א מעמבער אלע יארן געצאלט מעמבערשיפ און סתם אנגעכאפט ארויסגעווארפן ווייל דאס איז דער אלטער סאטמאר אזיאטישער מארמאראשער וועג אבער באמת עפטער אלל סעד ענד דאן איך האב זיי געזאגט דאס איז נישט מיין מלחמה און אז איך וועל יא קענען אריינגיין מיט עלפער דעם קראנקן צעדרייטן אין איין שול, דאס איז מיין גליק, איך וויל אפילו נישט קוקן אויף די שול, דאס איז נישט מיין גליק, איך וויל מאכן זיכער אז יונגלעך און מיידלעך אין כלל ישראל וועט זיין סעיף, אבער ווען איך פייל אויף זיי א לאוסוט, איך קען זיי אויך סוען. זיי'ן טענה'ן א מעשה מיט א געשעפט, די סוף האב איך געזען, ישיבה אוניווערסיטי האט געטענה'ט און געמיינט, איך הער זיי סעטלען מיט יעדן וויקטעם, שטאטס טרי האנדרעד און עיטי מיליאן דאלער, עט עס אויסקומען בערך זיבעציג אכציג מיליאן דאלער. אזוי הער איך. צו סעטלען סאטמאר איז גארנישט אנדערש, עטס זעהן ווען עטס עס באקומען בורי דייטש לאוסוט. די זאכן האבן זיך שוין געענדיגט, דער אלטער סאקמער אזיאטישער מארמאראשער וועג איז שוין געשטארבן. סאו דאס דארפט עטס וויסן. איינער וועט שרייען אין שול, דארפט צו אים צוגיין זאגן אנטשולדיגט איך בין דא באלעבאס, ווילאנג איך שריי נישט האסטו נישט וואס צו שרייען. עס איז אויך א חלק פון די מלחמה. אז מען טוט דעפעימען וויטנעסעס און וויקטעמס, סאו בורי, העדס אפ טו יו, טעיק דאון די שול, טעיק איט עפארט, מיר גייט נישט אז דיין ווייב וועט זיצען דארט אויבן אן, זי'ט אונען די שול, נאר כ'האב א פראבלעם ווייל ס'קען זיין זי'ט אונען זלמן לייב'ס שול אויכעט, סאו ווייס איך נישט וואו זי'ט וועלן ענדערש זיין רעבעצין, וואט קיינד אוו נאנסענס איז דיס, יענער קומט אריין וואס מען טאר נישט עטס גנב'עטס, בסך הכל די שול שטייט פון געגנב'עט געלט, דאס גאנץ דער רב האט אין זיין לעבן פאר א דאלער נישט געארבעט, ער איז געווען א מגיד שיעור, ער האט געמאכט זיינע פֿיר הונדערט דאלער א וואך. יעצט האט מען דאך סתם גענומען פון טעקס מאני. סאו די גאווערמענט איז בעסיקלי דער גאנצער שותף אין די שיל. וואס א רעכט האט עטס ארויסצואווארפן? די גאווערמענט זאגט ווי דאונט דיסקרים עידזש, סעקס ענד רילידזשען. סאו וואס האט עטס ארויסצואווארפן א פרעמד ווייבל? כ'האב א מורא'דיגע הנאה אז עטס האט עס געטוהן. און יעצט וועט קומען די ריווארד. ברי, דאונט גיוו אפ. ביסט געווען א העלד, דיין ווייב איז אזא העלד, די ווייסט נישט וואסערע א צדיקת זי איז. איי זי האט נעבעך געטוהן באונס סעקשועל, דאס? דאס איז געווען באונס און אז זי האט נאכאמאל עס געוואלט טוהן ברצון ווייל מען האט זי אויסגעלערנט איטס נאט הער פאולט סאו ברוך השם אבי מען האלט שוין אויף א וועג און ס'גייט ס'גייט צוביסלעך איטס א סלאו מאווינג וויהיקל. יעצט האב איך געוואלט רעדן נאך אביסל וועגן די כפרות, די כפרות זענען אלע נבילה טריפה, וועסט קיינמאל נישט טרעפן ס'זאל זיין א טרייפענער הינדל. אפילו ווען ס'מאכט זיך צו טרייפן לייגט מען עס אוועק ביז ביינאכט און מ'געט זיך עס א מיש אויס און דערויף אלעס איז כשר. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, ס'איז דא צער בעלי חיים אינוואלווד, נאכדעם שטינקט עס אן אלע גאסן, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אסטמא, זיי האבן אנדערע קראנקהייטן, זיי קענען נישט ליידן דעם גערוך. וועגן דעם האט מען געמאכט, איך הער זאגן אז ס'איז דא דארט אין סאטמאר דארט לעבן דעם שלאכט שטוב וואס שטינקט געפערליך, האט מען געמאכט אז ס'זאל זיין ביליגער די דירות, קיינער קען דאס נישט פארטראגן, און חוץ פון דעם די צער בעלי חיים, און נאכדעם איז עס טרייפה, און נאכדעם נעמט מען דאס און מען טראגט עס צוריק ביי נאכט, מען ברענגט עס צוריק נאכאמאל, מען געבט זיי נישט צו עסן, ס'איז צער בעלי חיים, זיי פייגערן אפ אינמיטן, זייער אסאך זענען טרייפה. מען טאר נישט טאטשן דאס מין כפרות, סטעי עוועי פראם איט, נעם געלט און שלאג כפרות, און נעם די צען דאלער פער קינד וויפיל עס קאסט דיך די כפרה, און געב עס פאר ארעמעלייט, זיי האבן היינט ווידיאו איבעראל ווי מען ווארפט די טשיקן, ס'טוט זיך, ס'איז אזא צער בעלי חיים, און ווער געט זיי צו עסן, און ווער געט זיי צו טרינקען ביינאכט, מען לאזט זיי אין די גאס ווייל קיינער וועט נישט גנב'נען קיין כפרות, מען לייגט ארום אזא שמאטע, עס קומט נישט צו קיין לופט, און דאס איז עס. רבותי, איף יו וואנט יור הענדס טו בי קלין, טאטש נישט דעם ענין פון כפרות. קודם כל איז דא א רשב"א וואס דער רשב"א האלט אז מען טאר בכלל נישט מאכן קיין כפרות ווייל דאס איז אזוי ווי ס'איז א חלק פון איינע פון די אב כישופים פון די כישוף. אבער על כל פנים דער אר"י הקדוש האט יא מחזיק געווען דעם מנהג און ער האט עס גע'שחט'ן דווקא ביים עלות כ'וויל פארשטיין. דער עלות דויערט אפאר מינוט און יעדער גייט דורך און ס'דויערט א צוויי שעה סאו ווען האסטו געשחטן ביים עלות? אבער איך וויל נישט קריטיקירן בעצם די זאך אליינס, ווען די וואלסט געגאנגען אין א סטאר ערגעץ ווי סאיז דא כפרות ווי מווייסט וויאזוי ממאכט מיט א טשעין אלעס וואלט איך שוין גארנישט געזאגט אבער די ווילסט די כפרות זאל קומען צו דיר און די געסט עס נישט צו עסן און צו טרינקען ס'צער בעלי חיים העלפט זענען שוין טויט פאר זענען נאך אנגעקומען. זיי קומען אויפן גרויסן הייוועי און ס'איז זייער גרויסע יומעד, און ממילא ביסטו נישט מקיים גארנישט און אז דו עסט דיך אן מיט טריפות אדער דו העלפסט די ישיבות באקומען דאס, העלפסטו די ישיבות זאלן קענען געבן טריפות פאר די בחורים. יעצט כ'האב געוואלט נאכאמאל מסביר זיין, די רבי האט אונז געזאגט מ'טאר נישט גיין אין ארץ ישראל צו די בחירות, פארוואס נישט? ווייל אז יענער זיצט אין די כנסת און ער זאגט זיינע מינות וכפירה און ער איז מורד אין די שלש שבועות, און אז דו האסט אים אריינגעשטעלט איז עס פונקט אזוי ווי דו ביסט מורד אין שלש שבועות. ווער ס'געט זיין וואוט פאר טשארלס היינס איז פונקט אזוי ווי ער טוט די אלע משכב זכור פון וואס ברוך מרדכי האט געטוהן און וואס יחיאל בראנער האט געטוהן און וואס די אלע חזירים האבן געטוהן, פארוואס? ווייל ער טוט אריינשטעלן דעם מענטש וואס דער מענטש גייט עס נאכדעם ווייט וואשן. ס'איז א מורא'דיגע חוצפה און ס'איז א גרויסע עבירה. און דער עולם זאל זיכער נישט געבן א וואוט פאר טשארלס היינס, זאלסט עס געבן פאר מיסטער טאמפסאן, אפשר העט מען נאך קענען צוריקשטעלן די קאמיוניטי וויאזוי ס'איז פארפארן, שטעל דיר פאר וואס א אפענע חוצפה דאס איז, מען זאגט מען זאל וואוטן פאר טשארלס היינס ווייל ער האט באפרייט אברומי רובין, מען זאגט מען זאל וואוטן פאר טשארלס היינס ווייל ער ער גייט באפרייען וועבערמאן, כ'מיין וואס קלערסטו וויאזוי קוקט עס דער גוי אן? דער גוי קוקט עס אן זייער זייער מיט בלוטיגע אויגן, און איין שיינעם טאג העט ער נקמה נעמען. צו מערקן די אלע זאכן, ס'איז געווען פראגראמען ס'האט געדויערט דרייסיג פערציג און פופציג יאר, פארוואס? ווייל מ'איז געווען קודם שטיל נאך א פראגראם, אזוי ווי נאך וואורלד וואר טו, אונז זעמער אנגעקומען אויף אמעריקע, עזרא פרידלענדער הייבט אן צו זאגן מ'זאל וואוטן פאר א נקבה וואס זי זאגט אויף אז זי האט א פרוי וואס דאס איז איר מאן, מיי האסבענד, כ'מיין אונז ווערמער אזוי צו צולאזט נאך צוויי צו דריי דזשענערעישאנס אונז פארגעסמער וואס איז געווען. פארגעסן מען האט אויסגעהארגעט גאנץ כלל ישראל און מען צו צולאזט זיך, און וואס זאל דער גוי זאגן, דער גוי איז מוראדיג אנגעווייטיגט, יעצט נישט ווייל דער גוי טוט עס נישט דאונט מיס מי ראנג, דער גוי טוט עס אויך, און דער גוי איז דער זעלבער מניוול, און די אלע האבן א בלאק וואוט, די פארטא ריקערס, די שווארצע, יעדער האט זיך זיין בלאק וואוט, נאר דו ביסט א איד סאו יו העוו טו ליוו אפ טו פאר, ווען נישט שנייד דיר אפ די בארד און גיי וואוינען אין הארלעם, דארט מעג מען טון דאס וואס נחמיה האט געטון מיט בית רחל מיידלעך דאס טוט מען אין הארלעם יעדע נאכט. נאר נישט אונטערן נאמען משמרת הצניעות, מען צאלט אפאר טאלער אדער מען ווערט באפריינדעט, די פראבלעם איז נישט געווען וואס ער האט געטון זנות, די פראבלעם איז געווען וואס ער איז א איד ענד הי דיד נאט ליוו אפ טו פאר, יעצט נארמאל נחמיה וואלט מען געדארפט געבן זעקס טויזענט יאר אין תפיסה, נאר טשארלס היינס האט נישט געלאזט ס'זאל אלעס ארויסקומען, ער האט אסאך זאכן באהאלטן, ער האט נישט געוואלט ס'זאל מען זאל אויסזאגן, ער האט גענוג זאכן באהאלטן, ס'איז געווען איין מיידל וואס האט געוואלט קומען אויכעט אויפן סטענד האט ער געזאגט ניין דו גיי אליין, אליין האט זי נישט געוואלט גיין. צוגיין מיט נאך איינער האט זיך געקענט באשטיין ווען מען האט דא געטוהן כל דבר אסור, וואס האט עטס געמיינט דער אייבערשטער וועט פארשווייגן? עטס קענטס זיך שלאגן מיט נחום ראזענבערג, עטס קענטס זיך דאך נישט שלאגן מיטן אייבערשטן, בעסיקלי זאג איך וואס שטייט אין חומש ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, יעצט וויל איך רעדן וועגן געבן געלט פאר אתרא קדישא, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, אתרא קדישא זענען מולטי מיליאנערן זיי פאקן איין יעדן איד פון ווילימסבורג, זיי מאכן מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, זיי גראבן אין נשר, אין רמלה, זיי גראבן ווי דו ווילסט, יעצט איז אריין א דזשוק אין קאפ אז מען טאר נישט גראבן, ווייל זיי האבן געוויסט אז אזוי קענען זיי צוריק אויפארבעטן זייער פרעסטידזש וואס זיי האבן אלע יארן געגראבן, זיי אליינס האבן מפנה געווען אין בית שמש פיר אלטע כוכין, איר זאלט וויסן אז איר געבט געלט פאר זיי, זאלט איר וויסן איר העלפט צו מען זאל גראבן טויטע אין ארץ ישראל, מען דארף מאכן אן אייגענעם ועד, א אידישן אייגענעם ארגענעזעישן. מען טאר נישט טראסטן א ירושלימער און מען דארף נאכקוקן וואס זיי טוען און מען דארף נוצן דאס געלט זיי צו פייטן אז זיי זאלן אויפהערן דאס געגראבעכטס. דאס אלעס וואס מען דארף טון. און פון דעם וואס איר געבט געלט פאר דעם הייזעריגן מיילעך שטערן איז דאך אן עוכר ישראל, דער האט דאך נאך קיין גוטס אין זיין לעבן נישט געטון. ער איז אויך געווען פון אלטן אזיאטישן מארמאראשן קלאב איז ער געווען און טאמער. משמרת הצניעות, אונז געב מיר אובאכט, אובאכט אויף וואס? אובאכט אז נחמיה זאל קענען טאטשן יעדעס קינד? אובאכט אז שלום שניצער זאל קענען נעמען יעדן בחור וואס האט פארשפעטיגט דעם באס און ער זאל אים קענען טראגן אויף קווינס און ער זאל אים מאלעסטן? אויף דעם האט עטס אובאכט געגעבן? וואט א שעים! עניוועי, רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, דער גאנצער קלאב, דער ארגענעזעישאן וואס דאס הייסט אתרא קדישא, עדיין, דאס גאנצע איז נישט ווערד גארנישט, זיי אליין גראבן אין ארץ ישראל טויטער, זיי נוצן זייער פאוער און זייער אינפלוענס זאל קענען גראבן טויטער, יעצט וואס מען דארף יא טון איז איז נישט צו לאזן זיי אויכעט הפקר, מען דארף גרינדן א מוסד א משמרת למשמרת זאל זיי נאכקוקן, און ווי מען וועט זיי כאפן גראבן זאל מען מפרסם זיין אזוי ווי אהרעלע יעקטער האט עס מפרסם געווען כסדר, און ווען דער ר' אליקים שלעזינגער אין לאנדאן זיצט און גראבט טויטע אין אין טשעכן ווייל עפעס א גרויסע אינשורענס קאמפעני האט געקויפט דעם לאנד פאר זעקס הונדערט מיליאן דאלער צו מיליאן יורא, זאל מען וויסן מען דארף מוחה זיין אויף אליקים אויכעט, ער איז א לאולייף פונקט ווי אלע, ווי ס'איז דא געלט טוען זיי אלע וואס מען מעג נאר, סא משה שטערנבוך דו פארסט נישט שלעכט, אלע טוען עס עניוועי, כ'וויל בכלל פארשטיין די גאנצע זאך, וויאזוי האט סאטמאר רעבעצין געמעגט ברענגען איר עלטערן דא? וואס א רעכט? עס הייסט אויך געגראבן טויטע, ווייל זי האט געוואלט אונז איינרעדן אז מען גייט אין פוילן ליקווידירן, ניין, מענדל רייכבערג האט געקענט אלעס ערלעדיגן מען זאל נישט ליקווידירן, ס'איז שקר גמור, נאר וואס? זי האט געוואלט מאכן זיכער אז זי וועט ליגן אין איין אוהל מיטן רבין, סאו דעמאלטס האט קיינער גארנישט געזאגט ווייל דאס איז געווען די קדושה אלקיה די רעבעצין, זי האט געמעגט טון וואס זי האט געוואלט. און דער אמרי חיים האט געברענגט זיין טאטן אויף ארץ ישראל, פארוואס האט קיינער נישט מוחה געווען? דער חזון איש איז דארט געווען, ס'איז געווען גדולי הדור וואס זענען דארט געווען. יעצט איך הער זאגן אבער די רעבעצן האט מען געגעבן תקיעת כף די אלע מענטשן וואס זענען געפארן אז מ'וועט נישט אויסזאגן וואס מ'האט געטראפן דארט, איך בין דאך קיין נאריש קינד בין איך נישט געווען, איך האב דעמאלטס געזאגט איך בין זיכער מ'האט בכלל נישט געטאטשט זיין קבר און מ'האט געגראבן לעבן אים אביסל ערד מ'האט עס געברענגט דא און געמאכט א סערעמאני כדי ס'זאל הייסן אז זיי ליגן דא און במילא העט מען לייגן די רעבעצן דארט לעבן מיט איר טאטן ווייל דעם רבי'ן האט מען זיך אויך געהאלטן א חשבון אז מ'עט אים דארט לייגן פאר צו געבן אנרא. סא די אלע זאכן מעג מען, נאר שטערנבוך ווייל ער זאגט ס'איז מיליאנען דאלער געלט גייט לטמיון, דארטן האט מען זיך אפגעשטעלט. יעצט מיך אהרט נישט אז מ'שטעלט זיך אפ, איך האלט אויך מ'טאר עס נישט טון, אבער נישט אתרא קדישא. הע, קענסט נישט נעמען נחמיה וועבערמאן ער זאל זיין משמרת הצניעות, קענסט נישט נעמען שלום שניצלער זאל זיין משמרת הצניעות. און קענסט נישט נעמען די אלע חזירים וואס האבן מאלעסטעד קינדער טאג און נאכט און זיי זענען געווארן אונזער משמרת הצניעות. סאו מ'האט א גרויסן פראבלעם, מ'גראבט טויטע, פארוואס האט קיינער נישט געפרעגט פאר די רעבעצן, קיין שום דיין האט איר נישט געשריבן א בריוו, רעבעצן מ'טאר דאס נישט טון, פארוואס האט דעם אמרי חיים קיינער נישט געזאגט, כ'האב זיי נישט א געלעבט כ'ווער געגאנגען צו די לווייה, פארוואס האט קיינער נישט געזאגט, העי, מ'טאר דאס נישט טון. דער תירוץ איז, איך מעג און דו טארסט נישט, דאס איז אלעס וואס דא גייט פאר. דער פריעריגער גערער רבי האט אויך געוואלט אוועקרוקן פון ירושלים אויפן הר הזיתים האט ער געוואלט אוועקרוקן זיין טאטן דער פני מנחם דאכט זיך מיר, גענומען יונגעלייט זאלן זיך מקדש און מטהר זיין, אין סוף האט ער זיך בארעכנט ניין מען טאר נישט גראבן טויטע, ער האט אליין געזאגט כ'האב געהאט א טעות מען האט נאך נישט געטאטשט מען האט נאך נישט געטאטשט דעם ר' אברהם מרדכי'ן, דעם אמרי אמת, ער האט געזאגט כ'האב געהאט א טעות מען טאר נישט טאטשן טויטע. נו וואס א רעכט איז דאס איך טוט זיך מופ? און נאך א זאך די גאנצע פירער פון די אתרא קדישא איז דאך געווען דער הייליגער ר' וועלוועלע דער בריסקער רב, ער האט אויך געקענט זאגן פאר רבי חיים מאיר מ'טאר עס נישט טון ער האט געלעבט דעמאלטס און ער האט עס געטון, יעצט איך מיין נישט צו זאגן אז מען מעג עס טון, איך מיין צו זאגן אז דארט וואו ס'איז דא א שטיקל ענין וואס מען האט מורא מען האט אויפגעראבן דעם קבר, מען האט מורא אהער, מען האט נישט קיין קאנטראל, האט מען מתיר געווען. בפרט נאך פארן אויף ער פירן אויף ארץ ישראל שייטת נישט זיך מאריך אויב מ'מעג זיכער נישט היינט ווייל די רבי האט שוין אויף דעם גערעדט אז היינט איז שוין נישט דא די אלע זאכן אבער אונז איך גיי נישט יעצט אריין אבער אמאל האט מען געפירט מקבר א ל אדער לקבר אבותיו אדער אויף ארץ ישראל סאו למעשה וואס איך מיין אבער יא ארויס צו ברענגען איז אז יעדער איינער האט געטוהן און געברענגט א טעם פארוואס ער טוט עס. קומט ר' משה שטערנבוך און ער זאגט אזוי, איך באגראב די ביינער במילא איך ווארף זיי נישט אין די גאס. ס'דא דא מיליאנען דאלער שאדן. מ'גייט מ'האט אים געמאכט פאר א רעפארם רבי, מ'וויל אים ארויסווארפן פון די עדה החרדית. און אונז זאל מיר שטיצן דעם מוסד. אונז זאל מיר גיין געבן געלט פאר דעם מוסד וואס זיי זאגן אז זיי וואטשן אויף די טויטע? זיי וואטשן נישט. רבותי, איך זאג נישט מ'זאל נישט געבן געלט. מ'זאל צוזאמנעמען דאס געלט, מאכן אן אייגענע קאמיטעי, נישט קיין מיילעך שטערנדלעך זאלן עס פירן, און מ'זאל מאכן א אייגענע קאמיטעי, און מ'זאל מאכן אז מ'זאל נאכקוקן וואס טוט באמת דער מוסד,

די טינופת ש מיט די נופת ב, וויל איך פרעגן א זאך, וואס האב איך אנדערש געזאגט פאר צען יאר צוריק? דעמאלטס האסטו נאך געהאלטן אז דו וועסט אנהאלטן דו מיט דיינע קינדער זאלן אנהאלטן די שייגעץ שטיק, האסטו מיך געוואלט שטיל מאכן, יעצט האסטו זיך ארויפגעשטעלט אויף מיין וואגן, ניין ניין ניין איך לאד דיך נישט ארויף, דו ביסט אויך דער זעלבער שייגעץ, האט זיך געטוישט די שיטה, מוחלפת השיטה, ער רעדט שוין די זעלבע ווי איך, עניוועי. ס'קומט יעצט פאר יום כיפור, דו ביסט מחויב ארויפצוגיין אין פאבליק און זאגן רבותי איך האב מבזה געווען און מבייש געווען און ארויסגעווארפן א איד פון שול זעקס יאר צו באלד זיבן יאר ווייל איך בין א נואף, איך האב געטאטשט א פרוי בהוד יפיה, כ'האב מיך פארלוירן ווייל מיין ווייב איז קראנק. און איך בעט יענעם איבער. און אזוי דארפן אלע רבנים טון, נאר זיי אלע האבן נאכנישט געשפרינגען אויף מיין בענד-וועגן אויך נישט. דו הייבסט כאטש אן צו שפרינגען, אויכעט נישט ווייל דו האסט מורא פארן אייבערשטן, ניין, דו האסט מורא פאר א לאו-סוט, דו זעסט, כ'האב געשריגן די גאנצע צייט, ווי לאנג אונז האבן נישט אנגעהויבן צו מאכן לאו-סוטס וועט נישט זיין ארדענונג. צו אנגעהויבן צו מאכן לאו-סוטס ביי די אידן, ווערט ארדענונג. דו האסט נישט געוואלט מען זאל ארויפלייגן א לין אויף דיין געלט מיט דיינע מוסדות. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געהערט זאגן אז אין בעלזא אין אנטווערפן האבן זיי דעם אלטאווסקי מכבד געווען, ער איז געזעסן אויבן אן ראש השנה, איך וויל ענק עפעס זאגן, ראש השנה צו זיצט אויבן אן צו נישט איז נישט קיין חילוק, די עיקר איז יום כיפור. זאלטס אים געבן א ספר תורה זאל ארויסנעמען, אויף דעם זאגט מען על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. דעס איז מוראדיג וויכטיג, ער איז אן עבריין, קענטס אים נעמען, עטס קענטס אויך נעמען דעם האנשטאדער, ער וועט זיין דער צווייטער, און עטס קענטס נעמען דעם פון לאנדן וואס ער האלט אין איין פארן אהין און צוריק, און דער וואס האט די קאר סערוויס, דער וואס האט געטאטשט א מיידל אין אנטווערפען ביי די באן, קענטס אים אויך נעמען, רייז רוז ריז, עטס האבן א ריכטיגן בית דין, עניוועי איך האב געוואלט נאך א זאך זאגן, אז דער מאיר מאירס האט געזאגט אז שבת שחל ביום כיפור מעג מען מיך הרג'נען. די יאר געפאלט יום כיפור אום שבת, יעצט האב איך געוואלט וויסן דער מאיר מאירס צו דאס איז נאך אלץ קראנט צו דאס האט זיך שוין געטוישט נאכדעם וואס מ'האט מאלעסטעט א קינד צוויי יאר אין די בעלזער מקווה צוויי חזירים גאלדבערגער און דער אנדערער איז דאסקאלאוויטש, גאלדבערגער זיצט נאך נישט דאסקאלאוויטש זיצט אבער איך גלויב גאלדבערגער קומט אויך די רייע. סא דאס וואס מ'האט מאלעסטעט דארטן א קינד. צוויי יאר, און ווער ווייסט וויפיל נאך, כאטשיג דאס איז געשען מעג מען מיך נאך אלץ הרג'נען שבת שחל ביום כיפור צו ס'איז שוין געווארן אביסל לויזער די עונש. יעצט כ'האב געוואלט זאגן די בעלזער חסידים זאלט זיכער נישט פאלגן דעם דיין, זאגטס אים אז ס'איז א מצוה בו יותר מבשלוחו, ס'שטייט דאך מצוה בגדולים, אזוי שטייט אין שולחן ערוך סימן שין כף חית, און ס'איז דא א פיקוח נפש דארפן די גדולים זיין די וואס זיי טוען עס, פארוואס? ווייל זיי זענען ריספאנסעבל אז זיי האבן נישט געלערנט דעם עולם וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט. סאו איך טאר ענק נישט זאגן דאס, חלילה נישט זאגן, איך טאר נישט זאגן מ'זאל הרג'ען דעם דיין, נאר באמת ווער ס'איז באמת מחויב מיתה מ'זאל אים הרג'ענען איז דער דיין, דער חזיר, דער מנוול, מאיר מאיערס, ווייל ער האט ענק נישט געלערנט אז משכב זכר איז אסור און די מקווה'ס זאלן זיין צוגעמאכט, איך האב עס ענק געדארפט לערנען, סאו איך וועל נישט גיין זאגן מ'זאל אים חלילה עפעס טוהן, נאר פרעגטס אים, און נאך ווייטער בתוקף, האלט די מצוה אויף נחום ראזענבערג? און טאמער וועט ער זאגן יא, וועט ער זאגן גיי טוטס עס, גיי גיי דו טו עס, בעלז איז א גרויסע קהילה פאר ענק האב איך מורא, פארן דיין האב איך נישט מורא, איך געב אים א כאפ אן ביי די בארד און איך מאך מיטן זעכעלע פוס איך דריי אים ארום, ער איז א קליינע דארע מענטש, איך דריי אים פיר מאל ארום, פאר אים האב איך נישט קיין מורא, סאו פרעגט אים, פרעגט אים ווי מען האלט אין סידור'ל דאס יאר, ס'איז שבת שחל ביום כיפור, ס'איז שוין מותר געווארן די חרם צו ס'איז נאך נישט מותר געווארן? א באנדע לאו-לייפס דיינים, זיצט זיך און פרעסט זיך שלש סעודות און די האט סטעיטמענטס, מותר שבח שבת שחל ביום כיפור, און לא תרצח איז גארנישט? שמיציגע יונגען, און ווי שמיציגער עס איז זייער קהילה אלס שמיציגער זענען די דיינים, ווייל זיי מוזן פראטעקטן דעם גארביטש. און יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, יום כיפור איז לפני השם תטהרו, טהרה איז אין א מקווה, כ'האב געוואלט זאגן פאר גאלדערס גרין, כ'האב איר געווארנט ענקער מקווה איז פסול דאורייתא, ס'איז א אמבטי גדולה ככלי בתלוש. יעדער האט מיך אפגעקאלט עקסטער וויל וויסן פארוואס פארוואס פארוואס, יעדער האט פראבירן צו טון האב איך געזאגט ס'איז נישט קיין סודות, כ'האב ארויפגעלייגט אויפן בלאג פארוואס ס'איז פסול, כ'האב געברענגט צוויי תשובות. אין די אחרונים פון מנחת יצחק און פונעם יגל יעקב, און אין מאנסי געווען ר' מאטעלע די וויזשניצער רבי געהאט די זעלבע פסל'ע מקווה אין וויזשניץ אין מאנסי, און ישראל האגער המצרי האט אנגעקאלט ר' מאיר בראנדסדארפער ר' מאיר האט עס מיר פארציילט, און פרעגט ער מיין טאטע זיצט דא דער הייליגער טאטע דער קדוש דער. דער קדוש וטהור זיצט דא און ער וויל וויסן צו וואס די דין איז מיט די מקווה אין מאנסי וואס נחום ראזנבערג איז מערער זאגט ער נחום ראזנבערג איז גערעכט ס'דא די אלע תשובות איך אליינס האב אויך א תשובה אויף דעם זאגט ער און מען דארף עס איבערמאכן, פרעגן זיי וואס איז מיט די אמאליגע טבילה, זאגט ער איך בין נישט דא שבת גוי, און פארטיג, האבן זיי פון דעם ארויסגעלערנט אז עס איז נישט געפערליך, וואס זאל ער דיר זאגן? זאל ער זאגן אז גאנץ מאנסי זענען בני נידה? וואס איז ער אינגאנצן ער קען נעמען אזא אחריות אויף זיך? סא עניוועי, איז למעשה האב איך אים געבעטן, אין גאלדערס גרין איז דא די זעלבע פראבלעם, יעדער קאלט אפ ער וויל וויסן און ווי איינער ברענגט אריין זיין אקאונטענט איינער ער זאל אויך, אה איך, האב איך געזאגט איך וועל ארויפלייגן איינמאל פאר אלעמאל איך האנדל נישט מיט קיינעם פרייוועט, פארוואס? אויב ווען איך האנדל מיט איינעם פרייוועט, וועט ער גיין כאפן און פרעגן א רב, זאג מיר, פארוואס איז עס פסול? אה, נחום ראזענבערג האט מיר געזאגט וועגן דעם און דעם. אה, נחום ראזענבערג האט מיר געזאגט וועגן דעם און דעם. אה, ניין, ניין, ניין, ניין, וועט דער רב זאגן דאס איז נישט געפערליך. איך האנדל נישט פרייוועט, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן בלאג, דארט האט עטס אלע תשובות. דער איינציגער וואס האט עס מתיר געווען, איז געווען די צוויי גרויסע שקצים, וואס איז די קליפה פון אב ובנו, וואס איז געווען, וואס איז די צוויי חונה מיט זיין זון, די האבן דאס מתיר געווען. זיי זענען געווען דעמאלטס די פוסקי הדור, היינט איז מען גרויס געווארן זינט די נואפים הדור, סאו וויל איך זאגן, חנה האלפערן, כ'וויל דיר זאגן, און דעם קליינעם שייגעץ דעם פרוים פאדווע, עטס זענטס די דיינים פון שטאט, און עטס זאלטס וויסן, עטס זענטס מחויב אויף דעם צו פאררעכטן דעם מקווה, וועדער יו לייק איט אר נאט, איטס אין יור דזודיסטריקשאן, און אויב עטס וועטס עס נישט פאררעכטן, איז אלעס איסורי כריתות איז אויף ענקער קאפ, און דאס זאלט עטס געדענקען. דעירס נאו באטס איפס ענד מעיביס, די מקווה איז פסול דאורייתא מען האט עס געבויעט אזוי ווי א פסול דאורייתא'דיגע מקווה און ס'איז פסול און אזוי האט צו בלייבן און חנה איך בין נישט זיכער אז דיין גאנצע צרה וואס איז דיר געקומען אויף דיין זון האט נישט צו טון מיט די מקווה ווייל ער איז געווען דער וואס איז געווען דער קאך לעפל אז ס'איז גוט ער קען מקוואות ער קען טאטשן פרויען קען ער מקוואות ווייס איך נישט צו ער קען סאו דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס האט זיך צאמגענומען אויף ענקער קאפ איט העז טו בי ריסטראקטערט און מען קען עס נאר פאררעכטן, איז אזוי אז דאס מאכן א לאך יעצט און דאס עס פארשטאפן בלייבט נאך א גרויסע מחלוקת אין די אחרונים צו ס'איז כשר צו נישט, ווייל ס'איז א כלי וואס איז געווען חקקו ולבסוף קבעו, ווייל ס'איז דאך שוין יעצט איז דאך עס שוין קבוע אלץ א כלי און נאכדעם מען עפענט עס אויף איז א מחלוקת, ס'איז דא ר' עקיבא אייגער, ס'איז דא דער ווילנער גאון. ס'איז דא נודע ביהודה וואס האלטן אז ס'העלפט נישט, וויאזוי ס'איז יעצט האלט יעדער אז ס'פסול לכל הדעות, סאו האט עטס א סיריעס פראבלעם טבילה בכלי דאס איז א פסול דאורייתא, און די אלע וואס זיי וואוינען אין גאלדערס גרין דאונט קאל מי פרייוועט דו דארפסט ערלעדיגן ביי יענעם רב דאס איז שוין ערלעדיגן, עטס אלע האטס מורא פאר די רבנים, די רבנים האבן מורא פאר די גבירים, און א גוטן טאג. איך האב מיינס געענדיגט און פארטיג, יעצט בעט איך די צוויי רבנים, חנה האלפערן מיט פרוים פאדווע, ס'איז אויף ענקער אחריות. ענד איף יו קענט מעיק די בעל הבתים פעי פאר איט, ביסט אויס רב עניוועי, דען דזשאסט ריזיין. שוין האטס מיר אלע, א פרייליכן יום כיפור, יום הקדוש, מען זאל זוכה זיין צו הייליגן דעם טאג, און יעדער זאל גרינג פאסטן, דער אייבערשטער זאל אונז שיקן דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן.